א גוטן ערב שבת קודש פרשת אחרי קדושים אין חוץ לארץ און אמור אין ארץ ישראל. ההאטליין הזה זה באידיש, אבער לפי בקשת רבנים גאונים בארץ ישראל ביקשו ממני שאני אדבר שני דקות

אי אפשר רק אם הולכים לצבא. אז תעופו מהארץ. ע יהרג ואל יעבור, אבל יש עוד ברירה, תלך למקומות אחרים בעולם. ותהיו בטוחים. שלא תצטרכו ללכת לצבא. ס'איז געווען געפערליכע פלאדס אין ארץ ישראל, ס'איז ממש א שרעק, ס'האבן זיך דערטראנקען אסאך מענטשן, און צווישן די איז געווען נעבעך. ניין מיידלעך מיט איין בחור. מען האלט שוין ביי זיבן, עס פעלט נאך א מיידל, און ס'איז געווען צוויי יונגלעך, די איז אלע געווען וואס האבן זיך געלערנט צו גיין אין מיליטער, און ס'איז גרויסע צרות, דער אייבערשטער פיומט, דאס איז אביזרייהו דגילוי עריות? ניין, דאס איז גילוי עריות ממש, מען שיקט מיידלעך אין מיליטער, יעצט ס'איז דא אזעלכע בוקי סריקי וואס האבן זיך פארלאזט אויף שטיינמאן, שטיינמאן האט געזאגט, א בחור דרייט זיך אין די גאס, ער מאנעסט מיידלעך אין בני ברק, זאל מען אים שיקן אין מיליטער, קודם כל. האסט געשריגן דאס איז נישט קיין ריכטיגע סעלושען, אבער דאס איז נישט די עיקר, די עיקר פראבלעם איז אז היינט נעמט מען שוין מיידלעך אויכעט, אויכעט אויף דעם חשבון, סאו עט די ענד אוו די דעי האט מען גענומען א מענטש, מען האט פארדרייט זיינע ווערטער און מען שיקט אריין מענטשן אין מיליטער, דער אייבערשטער טענקט דאס נישט מוחל זיין, עטס זאלטס וויסן, דער רוס שטייט שוין ביי די טיר, אונז האמיר נאר איין מעשה פון תלמידי בעל שם אז ווען דער רוס עט שוין שטיין אין טערקיי קומט משיח. די איינציגסטע זאך וואס האבן מיר נישט קלאר פון די תלמידי בעל שם, וויפיל יאר ס'עט דויערן און וויפיל טויזענטער און מיליאנער הרוגים ס'עט זיין. רבותי איך האב ענק געבעטן, עס טשעפעטס מיטן אייבערשטן דירעקט פנים אל פנים, און דעטס גאנע ברינג יו דאון חלילה. איך בעט אז מען זאל האבן שכל, מען זאל אויפהערן די גיוס בנות. איך האב געזען יעצט א באשרייבונג פון איינעם העגער, ער איז א גרויסער פען פון דעם, ער איז א ביליאנער, ער לאזט זיך קאסטן גרויס געלט אז מען זאל נעמען אידישע בחורים אין מיליטער, ער איז ר' מאטעלע'ס א קאזין. איין פנים האבן די אלע האגארס, האגאר המצרי מיט די אלע זאכן, עניוועי איך וויל זאגן פארן עולם עטס טוטס זייער ראנג און דאס אדער עט עטס עס אפשטעלן אדער עט עס דער אייבערשטער אפשטעלן נאר ווען געווענטליך ווען דער אייבערשטער שטעלט עס אפ איז עס זייער נישט אנגענעם און נאכדעם איז דא נאך אפאר הרוגים מען האט זיך דערטראנקען דארטן און די וואסער האט פארפלייצט און איך האב אויך געהאט פראבלעמען מיט די מקווה ווייל עס זענען געגאנגען עס האט זיך אנגעפילט אלע מקווה'ס. אל תילו, האבן זיי מיך אפגעקאלט, ס'האט זיך אנגעפילט, ס'איז א נס פון הימל, זאג איך מכאן רואים, אין מזכירין מעשה ניסים, און אזוי ווי איך בין נישט דארט געווען קען איך נישט זאגן גארנישט, איך קען נישט זאגן נישט אז ס'איז כשר און נישט אז ס'איז נישט כשר, און זיי געגאנגען האבן זיי גערופען א רב וואס ער בויעט אסאך מקוואות, ער ער שאפט געלט, ער איז נישט קיין בן תורה א רב, און איך האב געהאט מיט אים א גאנצע מלחמה ווען איך בין געווען אין ארץ ישראל, ער האט מיר צוגעזאגט ער גייט נישט בויען מער אליינס קיין מקוואות, נאר מיט א פיקוח. כ'האב אריינגעמישט הרב בראנדסדארפער אין די מלחמה, עניוועי, האבן זיי אים גענומען און ער האט געזאגט שוין עפענען די מקווה, געזונטערהייט, איך האב יענעם אבער געזאגט, דער רב, נישט דער וואס האט געגעבן דאס געלט, דער רב וואס איז דארט לאקעל, פרעגט מיך דער רב וואס איך זאג, זאג איך, איך זאג גארנישט, איך לאך, איז א מענטש וואס ער גייט פארלירן דאס גאנצע, ווייל אז איך גיי עס נישט קומען כשר'ן, וועט יעדער פרעגן פארוואס בין איך נישט געקומען.

כ'ווייס נישט. בקיצור איז האט ער אנגעהויבן אז ניין ער וויל טאקע ווארטן אויף מיר, ער וויל ווארטן. יעצט האט זיך אנגעהויבן אז ס'גייט נאך א רעד, עס זעט אויס נאך אפאר חיילים מיט חיילות דארפן גיין אין דר'ערד ליידער. איז האב איך אים מסביר געווען פאר דעם גביר, אה, לאמיך דיר עפעס מסביר זיין. ווען א מענטש האט חתונה מיט א פרוי, זי גייט אין איר אפיס, ער גייט אין זיין ארבעט אין ביזנעס, ס'דא אבער א זאך וואס הייסט בטח בה לב בעלה, ער פארלאזט זיך אז זי טשיט נישט, זי פארלאזט זיך אז ער טשיט נישט, אז דו גייסט נעמען אונטער מיין רוקן א רב, איך האב געארבעט דארט אזא לאנגע צייט, ביי מיר ביסטו א אויסגעשפילטער מענטש, איך האב ביי דיר נישט גענומען אפילו א דיים, ביי מיר ביסטו אן אויסגעשפילטער מענטש, איך האב פארלוירן די גאנצע צוטרוי, און יעדעס מאל ס'זאל זיין עפעס א שאלה וועסטו לויפן זוכן א רב, יעצט דו ביסט בארעכטיגט דאס צו טון אבער האסט געקענט יענעם נעמען די גאנצע צייט וואס איך בין דארט געזעסן און האסט אים געקענט נוצן. סאו דאס האט אויך געמאכט א גרויסן חורבן אין די מקווה, ווייל איך האב מסביר געווען, ס'איז ס'איז דא אויפן בארג אויבן איז דא מקוואות, געהער אדער פאר די רבנות אדער פאר די לאקעל פון בית וגן, זיי האבן ערנסטע רבנים, און זיי זענען געקומען יעדעס מאל קוקן צו איך מאך גוט די מקווה כשר, און זענען ארויס זייער צופרידן, איין רב האט אפילו געמאכט א ספר אויף מקוואות, און ער האט געזאגט רבי נחום איך קען מקוואות איך האב געמאכט א ספר, איך בין נאר געגאנגען זען צו איר קענט, פרעג איך אים נו קען איך?

פייער קאמישענער, און ער האט געזאגט סטעיטמענטס אז היטלער האט גוט געטוהן, ער האט אויסגעהארגעט אידן, ער האט אלץ געווען ביזי מיט היטלער מיט די אידן ווי גוט ער האט געטוהן. זיין זוהן האט יעצט געגרעדזשועיט די קלעס, ענד יו וואודענט בעליוו וואו האט מען אים אסיינד, אין ברוקלין, אין בארא פארק, איך ווייס פונקטליך וואו, אבער אין אונזער געגנט, אדער אין ווילימסבורג אדער אין בארא פארק, סאו לאמיר אפלאזן די אלע אלטע. פארדרייטע פאליטישענס. לאמיר אפלאזן די גאנצע יו דזשעי או מיט דעם אנדערן דארטן, שלעזינגער. לאמיר זיך אפלאזן פון דעם. לאמיר אונז אנהייבן א נייע ווירטשאפט. אונז וויל מיר נישט אז דער פייערמאן זאל ארבעטן אין ברוקלין. ספיענארא, זיין טאטע איז געווען די טשיף, יעדער האט אים געקענט, ער איז געווען די טשיף פון די פייער דעפארטמענט און ער האט גע'אישא'ד סטעיטמענטס אז ס'איז געגאנגען ממש א גרויל. דאס איז איין וויכטיגע זאך וואס מען מוז ערלעדיגן רייט עוועי. ווייל שטעל דיר פאר אז ער האלט דאס ארגסטע פונעם איד, וועט ער דאך נישט אריינשפרינגען אין פייער, א פייערמאן דארף אויכעט אריינשפרינגען אין פייער אויב ער קען ראטעווען א מענטש, און אפילו ווען ער טוט זיך איינשטעלן אין א געפערליכן סכנה. סאו לאמיר אנהייבן צו טון אליין, וואס דארף איך אלץ זאגן משה דוד ווייס זאל טון, משה דוד האט אפגעגנב'עט מיליאנען, ער האלט נישט ביים טון גארנישט, און קיין איינער האלט נישט ביים טון, שלעזינגער האלט יא ביים טון, עניוועי. די אונטערשטע שורה איז, מען דארף זעהן צו פייטן אז דער ספיאנארא זאל נישט אריינקומען אין ביים היימישן עולם, ער האט פיינט א איד. די צווייטע זאך וויל איך ענק זאגן א מורא'דיגע זאך וואס אונז ארבעטן אויף דעם א לאנגע צייט אבער שטילערהייט, כ'האב ענק געזאגט איך ארבעט נאך אויף זייער אסאך זאכן, ווען עטץ וואלט געוואוסט וואס איך ארבעט אלס וואלט עטץ ריווייזד דעם חרם זיבעצן מאל אזוינפיל, יא ווייל עטץ גייט, עט די ענד אוו די דעי גייט עטץ זיין אויסגעשפילט, עניוועי. איך ארבעט שוין א לענגערע צייט אויף דעם, כ'האב געזען די קראוס מיידל האט טעסטיפייט אין קאורט, צוויי מאל האט זי געמוזט אראפגיין אינמיטן ביקאוז שי בראוק דאון, מ'האט גענומען עפעס א האלבע נאקעטע נקבה האבן זיי גענומען, זי האט זי געטרייט צו אינטערעגעיטן, און למעשה זענען זיי אין ערגעץ נישט אנגעקומען, נחום איז אנגעקומען דארטן ווי ער דארף זיין, אבער וואס געשעהט דא איז אז איך האב דאס מסביר געווען פארן גאווערנער, איך האב עס מסביר געווען פאר יעדן. איינע פון די מאוסט קרושעל פארטס איז אז די וויקטעם קען נישט פעיסן דעם וואס האט איר מזיק געווען. קודם קען זי נישט ווייל זי קען זיין, קוק אן אזא מיידעלע ווי קראוס איז זיבעצן יאהר געווען, און כעמיש געווען אן אלטער באק פון צוויי און פופציג, איז ס'איז זייער שווער אז דער זאל זיך קענען שלאגן. און נאכדעם אין רוב פלעצער ביי די אידן, נישט ביי די גוים, איך געב די גוים קרעדיט, באט ביי די אידן אין רוב פלעצער, רוב פלעצער, מיט וועמען האלט דער עולם? מיטן רעיפיסט, מען האלט נישט מיטן וויקטעם, ווייל אונז זעמער אזא מעסד אפ קאמיוניטי אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן, איז למעשה איז זייער שווער זי זאל קומען טעסטיפייען, איך שריי שוין דאס פאר די גאווערמענט פינף זעקס יאר, איך האב זיי געזאגט, ביי אונז אין די גמרא שטייט קלאר אין מסכת סנהדרין, אז מען מוז ביידע האבן אויפן זעלבן פלאץ, מען טאר נישט איינעם ווייזן מער א שמייכל צו כדומה, זאג איך אים, דער וויקטעם, לויט ווי דו האסט אים נעבעך מאלעסטעט און געטון כל דבר אסור, איז ער נאך אזוי צוקלאפט און אזוי צו צושלאגן אז ער קען נישט פעיסן נישט דעם דזשאדזש, ער קען נישט פעיסן די דזשורי, ער קען נישט פעיסן די לויער וואס ער טוט צו אינטימידעיטן, דעי דזשאסט קענט פעיס איט. בקיצור, יעצט האט דער גאווערנער אונטערגעשריבן די וואך, האט אונטערגעשריבן אז מען מוז נישט, נאכאמאל, נאכאמאל, נאכאמאל, הערטס אויס וואס איך זאג, מען מוז נישט קאנפראנטן און פעיסן דעם נואף, דער וואס האט עס איר געטון, מען קען געבן טעסטעמאוני ביי א ספעשל עידזשענסי פון די פאליס, און דאס ווערט אנגענומען כאילו זי שטייט דארטן. אדער ער שטייט דארטן און ער זאגט אלעס? איר הערט? אויף דעם ארבעט מען שוין עט ליעסט פינף יאר. און ווען די מיסיס קראוס האט געמוזט צוויי מאל אראפגיין, איינמאל איז זי אראפ זי האט נישט געקענט מער ווייטער גיין זי האט געמוזט אריינגיין אין א צימער און אונז דאנקט מען און אונז בענטש מען דעם יענקי האראוויץ פון מאנסי וואס ער איז מיטגעקומען מיט איר ער האט איר געגעבן מארעל סופארט, און ווען זי האט געפילט זי איז עקזאסטעד האט ער איר גענומען, ער האט זי נישט אנגעכאפט, נישט קיין נחמיה ביזנעס, ער האט זי נישט געטאטשט ביי די קלעטער, ער האט זי נישט געטאטשט ביי די דאדען, ער איז געשטאנען לעבן איר און ער האט געבעטן פערמישן אז מען מוז מאכן דעם גאנצן קאורט אויף האלד, טיים אוט האט ער געשריגן, און זענען ארויס, ענד שי קאדנט קאם בעק דעט דעי, אזוי צוקלאפט און צושאסן איז זי געווען, סאו לא די דער וויקטים האט געמוזט דורך גיין אז מען האט אים געשטופט אין די מחילה פאר גארנישט, דארף ער נאך יעצט דורך גיין צו פעיסן זיין פרעדעטער, און אונז פייט מיר אויף דעם. אונז האמיר געמאכט גאנצע עמאושענס אין קאורט, נישט עמאושענס נאר קאמאושענס, עניוועי סאו יעצט די געוועזענע וואך האט די גאווערנער אונטערגעשריבן אז איטס איטס אקעי טו גיוו די טעסטעמאוני פאר וואטעווער, ס'איז דא א ספעשל פענעל און די פענעל גייט קומען אין קאורט, דארף, איך וויל דיך פרעגן, דארף אזא מיידל ווי קראוז פעיסן אזא חזר ווי נחמיה? נחמיה האט דאך מיט איר געטון די ווארסט אוו די ווארסט. שטעל דיר פאר דאס מיידל וואס איז געווארן פרעגנענט פון נחמיה'ן און מען האט געמאכט אן אבארשען, דארף אזא פיין שטיל איידל קינד פעיסן אזא מנוול א חזיר? נאו וועי, איף עניבאדי סעיס מען דארף זענט עטץ משוגע. סאו ברוך השם דאס איז א מעידזשער ברעיק טרו אין די גאנצע לאו סיסטעם, יו דאונט קנאו וואט דיס איז דואינג, און ברוך השם ס'האט זיך אנגעהויבן אין ניו יארק סטעיט און ס'גייט זיך ענדיגן אקראס אמעריקע. ביקאוז עווריבאדי איז מיט אס, דא האבן מיר כמעט נישט געהאט קיין רעזיסטענס, קודם ווייל סאקמער קאקמער ווייסט דאך נישט וואס אונז טוהן מיר, ער איז ביזי גנב'ען אפאר דאלער, אפאר וועלפעיר, פוד סטעמפס, מעדיקעיד, די שטותים, סאו זיי ווייסן נישט וואס אונז טוהן מיר, ווען ס'קומט שוין ארויס און ס'איז שוין געסיינט קענט עטץ זיך אלע שטעלן אויפן קאפ, ברוך השם, סאו וואט דעט מיענס איז, ווען א קינד האט א פראבלעם גייט זי צו דעם די עי'ס אפיס, דא א ספעשל פענעל, און פון דארטן וועט דאס די גאווערמענט נעמען ווייטער. אונז ארבעט מיר אויכעט יעצט זייער שטארק אז דער פענעל זאל זיין סייקאלעדזשיסטס און סייקייעטריסטס וואס ווייסן וויאזוי צו פרעגן, נישט פאליס, זיי זענען אליין מודה אז זיי האבן פראבלעמס, נאר יעצט טוט זיך אין די אסעמבלי א גאנצע זאך, ס'דא וואס זיי טענה'ן ס'איז נישט דא גענוג פאר סעקשועל אביוז, ס'איז נישט דא גענוג מענטשן פערסאנאל אויפצונעמען די אלע זאכן, און ס'דא וואס זיי טענה'ן אז יא, האט מען געמאכט א וואוט און מ'האט געוואוטעט אז ס'איז נישט דא גענוג און מ'גייט צושטעלן נאך מענטשן, שריי איך צו די גאווערמענט שטעלט צו געלערנטע מענטשן, קאסט נאך צען טויזנט דאלער א יאר דער מענטש, אבער ער ווייסט וויאזוי צו רעדן, און סאקמער קאקמער טרעפט אים נישט ווייל ער איז נישט אין די פאליטיקעל פיעלד, און דאס גייט, דאס איז שוין געשען אז זיי האבן געהייערט, זיי גייען הייערן נאך מענטשן, צו ס'וועט זיין ווי מ'זאגט. עדזשוקעיטעד צו נישט, אקעי ליסען, אונז טו מיר לעבן און פייטן ווי לאנג אונז טו מיר לעבן, יא, די גאנצע פייט איז דאך נאר מען זאל לעבן, פארשטייסט? שטעל דיר פאר ווען נחום ראזענבערג האט היינט נישט וואס צו טוהן, פרנסה האט ער ברוך השם, און ער וואלט נישט געפייט אויף די אלע זאכן, נו וואס וואלט דען געווען מיט אים? ער וואלט דען געשימלט ביי זיך אינדערהיים? אזוי ארבעט ער פֿיר און צוואַנציק שעה א טאג זעקס טאג א וואך, ברוך השם, איך האב נאך א לאנג לאנג לאנג ליין, ווען איך וועל ענדיגן מיט ענק, וועט עטץ ממש אויפלעבן. יעצט לעבט שוין אויף, ס'איז שוין בעסער. באט עניוועי. סאו דאס זענען די צוויי וויכטיגע זאכן, מען דארף דעם פייערמאן זעהן ארויסצוטראגן פון די היימישע געגנט, און די זעלבע דארף מען זעהן זייער שטארק צו וואטשן אז טאמער מען האט דעטעקט איינעם דארפסטו שוין מער נישט גיין אין קאורט, יו וויל נעווער העוו טו סטענד אן א קאורט, יו נעווער העוו טו סטענד אן א גרענד דזשורי, יור טעסטעמאוני ביי די פראפעשענעלס וואס זאל מען דיך אויספרעגן איז אזוי גוט ווי דו ביסט אין קאורט. רבותי, איך בעט ענק איין זאך, לייגטס יא תפילין, לייגטס נישט תפילין, האלטס יא שבת, האלטס נישט שבת, שטיפטס אין גוי'טעס, נקבות, שטיפטס אין זכרים, טוטס וואס עטס ווילטס, נישט וואס איך זאג אז מען מעג עס טון, יאל פעי ע פרייז פאר איט, דער אייבישטער איז נאך באשעפער פון די וועלט, אבער איין זאך, טרייטס צו זיין בוחר הרע במיעוטו, אין א קינד,

זאגט די גמרא דאס איז א חסיד שוטה, ס'איז געווען עפעס א מעשה אין באלטימאר, עפעס א מלמד געטשאוקט אין די האלוועי, די מלמד איז ארויס געגאנגען, פערצופאל מ'זעט ער גיי מיט אן אנדער קינד, ער האט געזען ווי א קינד טשאוקט זיך, האט ער אים געמאכט כמוה היימליך מנובר, און ער האט אים אויפגעהויבן און ער האט געטאנצט מיט אים, און ער האט ארויסגע ער האט ארויסגעשפיגן, דאס קינד האט ארויסגעשפיגן אויף וואס ער האט זיך געטשאוקט. איז מיינע חזירים די בהמות די משוגעים ווי אזוי זיי מיינען אז איך טוה דאס ווייל איך האב נישט וואס צו טוהן האבן זיי אריינגעשיקט קוק ער האט זיך ארויפגעלייגט אויפן קינד האט אריינגעלייגט זיין מחילה צווישן דעם מלמד'ס פיס און אזוי האט ער געטאנצט מיט אים ווילן זיי מיך אויפרעגן און איך וויל דיר עפעס זאגן בהמות זאלט עטס נישט זיין. איך זעה אז רוב עולם כאפט וואס איך וויל, אבער עס איז דא נאך א מיעוט וואס אדער כאפן זיי נישט אדער ווילן זיי מיך סתם אויפרעגן. וויל איך ענק עפעס זאגן. כ'האב ארויפגעלייגט גראד אויף די ווידיאו אשרי לו פון די מלמד וואס ער האט געטון וואס ער האט געקענט, הגם איט פראבעבלי וואזענט א פערפעקט דזשאב, באט עט ליעסט וואט הי ניו הי דיד. און איך האלט אז מען דארף נעמען אלע מלמדים און זיי געבן א קורס, א מעידזשער קורס, סיי אין סווימינג, ווייל זיי גייען ארויס אין קעמפ, און סיי אין פירסט עיד. זיי דארפן האבן א בעיסיק קאורס, מ'קען זיך נישט פארלאזן אייביג אויף הצלה און אז הצלה איז צו ווייט צו וכדומה, נא נא נא נא, יו העוו טו דו איט, און אז ער האט אים אנגעכאפט אזוי וואס איט לוקס לייק איטס זייער נישט איידל, איף דיס איז די וועי הי העד טו דו איט, דיס איז די וועי הי העד טו דו איט, דעי נאבאדי קען טעל יו דעט דיס וואס דאן פאר א סעקשועל עקט, דאס קינד איז דאך שיעור געשטארבן, דעי וואס ווילן מיך אנדרייען וויל איך ענק עפעס זאגן, נעם דיין מאמען און דריי איר אן. ווייל איך בין שוין צו אלט דו זאלסט מיך אנדרייען, איך בין שוין דורך, ווי יענער האט געזאגט, די ווארסט איז אווער, ווען מ'וועט שוין שלאגן אויף די ווערעמיגע פלאם, הייסט די מעשה, הערשל אסטראפאליע בעט זיין ווייב זאל געבן ווען ער געהאלטן פאר יציאת נשמה בעט ער ברענג מיר שנעל א ווערעמיגע פלאם, זאגט זי ביסט משוגע פארן טויט א ווערעמיגע פלאם, זאגט ער יא ווען מ'וועט מיך שוין שלאגן פאר די פלאם וועל איך וויסן די ווארסט איז אווער, אונזער ווארסט איז אווער ברוך השם, ענד וויער היער טו סטעי, נישט נאר אונז. גערעכט. די שיטה און די פילאסעפי אז מ'קען נישט טאטשען קיין קינד איז היער טו סטעי, די ארעסטס אר היער, און מ'עט ענק אלע טראגן אין דזשעיל, מ'עט ענק קיינעם נישט אויסלאזן, סאו טריי נאט טו דא איט וויט אנדער עידזשד טשילדרען, איף יו העוו א פראבלעם גאו פאר העלפ, דו קענסט נישט העלפן, נעם איינעם יור עידזש, לאמיר טרעפט א מציאות, לאמיר זאגן ברוך מאט גייט זיך ווייקן אין מונקאטשער מקווה, און יחיאל בראנער גייט אויך דארטן צו, און אהרן סאמעט אויכעט, און זיי האבן א טריפל העדער, וואלט איינעם געהארט ווען איינער שטופט דעם צווייטן אין די מחילה און דער צווייטער שטופט דעם דריטן אין די מחילה? נאובאדי! ווי וואודנט סעי א ווארד! כ'וואלט נישט געזאגט קיין איין ווארט! שטופ וויפיל ס'גייט אריין, זאלסט קריגן עידס און קענסער און דייעביטיס און אלע קראנקהייטן, באט סטעי אףף טשילדרען. יעצט אז מען רעדט שוין פון די מונקאטשער מקווה וויל איך ענק זאגן א זאך, איינער האט מיך אריינגעקאלט, זעט אויס ער האט עפעס א פרשה מיט הילל וויינבערגער פון מאנטריאל דער וואס האט עידס, איך ווייס, קאלט ער מיך אריין, ער וויל וויסן פון וואנעט איך ווייס, און אהער מיט אהין, איך האב נישט געהאלטן אין ענטפערן, נו יעצט זאל איך דיר ענטפערן, פון וואנעט איך ווייס, אז איך זאג עס דיר ווייס איך, ר' משה מנחם האט אים געמאכט אויס ראש ישיבה דארט ער געווען ביי די בחורים אויך וועגן דעם ווייל ער האט אויסגעהערט זיינע טעלעפאונס אז ער רעדט מיט שיקסעס און ער זאגט מען וועט זיך טרעפן דעמאלטס און דעמאלטס דארט און דארט, ער איז א רועה זונות, און מ'האט אים געמאכט אויס ראש ישיבה און ער איז א דערעליקט. יעצט האסטו געפרעגט אבער איין זייער א סענסעבל שאלה, ווייל איך האב געזאגט אז ער האט עידס, האסטו מורא צו גיין אין די מקווה ווייל אפשר דעפאזיט ער עידס אין די מקווה? איז וויל איך דיר זאגן, ס'איז א מורא'דיגע סענסעבל שאלה וואס דו פרעגסט, און זאלסט וויסן אז טאמער איינער וואס האט עידס גייט אין א מקווה און ער פישט אריין דארטן, און דו האסט אביסל א אפענע וואונד אויפן פוס, ביסטו פינישט. יו קעטש איט, אקעי? ס'איז א מורא'דיגע סכנה היינט צו גיין אין א מקווה, א מורא'דיג! און אונז גייען מיר מורא'דיג אבאכט, למשל ס'איז דא פנויות וואס זיי גייען אין מקווה זאלן נישט עובר זיין אויף כריתות, און זיי הענגען ארום מיט בחורים מיט בויפרענדס און מיט אנדערע, איז געווען אמאל האט מען מיך אפגעקאלט פון פאפא רב'ס שטוב פונעם היינטיגן, וואס מ'זאל טון מיט די מיידלעך, זאג איך אים. צו מען מעג צו נישט וועל איך שוין נישט אריין גיין אין די הלכה, ווייל ס'איז דא דער רב פאזען דער וואס ס'איז געגעבן א הכשר אויף די מקווה אין סוואן לעיק און ער איז געווען א רב ער'ז יעצט שוין היינט ריטייערט ער איז געווען א רב דארטן אין אין ביי די ברויערס ביי די יעקישע קהילה ער פלעגט זאגן אז וויבאלד ס'איז דא פרויען וואס זיי קומען לנדתה איז נישט די בלנית'ס ביזנעס ער זאל קוקן ווער ס'קומט ווי מ'זאגט פאר זנות. האב איך אים געטשאלענדזשט דעמאלטס און כ'האב אים געזאגט הערט אויס איר זענט אין א מיסטעיק ווייל אז טאמער וועט א פרוי קריגן אין אייער מקווה סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס דעמאלטס וועט איר נישט האבן קיין מקווה און טוטס דאס נישט יו אר דעדלי ראנג פאר דואינג דיס און ער האט זיך געכאפט דו ביסט גערעכט האב איך געזאגט פארן פאפא רב מ'האט מיך געפרעגט ס'דא עפעס א מיידל פון בארא פארק א גרושה צו איך ווייס ער איז נישט קיין פארהייראטער, קומט דא אין מקווה, האט פאפא רב געפרעגט צו מען זאל זיי לאזן צו נישט, האב איך אים געזאגט זיכער אז נישט, ביקאויז דעט איז דזשעפערדייזינג די סעיפטי פון אלע ערליכע אידישע מאמעס וואס זיי היטן אפ נידות און זיי טרענען נישט ארום, און ער האט געזאגט דו ביסט גערעכט, און אזוי זעהן מיר אונז זיי מרחק צו זיין, אונז וויל מיר נישט זיי זאלן קאנטעמינעיטן אונזער מקווה, יעצט האסטו א פראבלעם מיט הלל וויינבערגער צו אז ער גייט אין א מקווה צו ער קאנטעמינעיט א מקווה, די ענסער איז יא, ער קאנטעמינעיט א מקווה. נאר דו דארפסט אויך האבן אן אופן וואונד ערגעץ אז די קאנטעמינעישאן זאל פונקט אריינגיין צו דיר. אבער צו ס'איז ריכטיג ער זאל גיין אין א מקווה? זיכער אז נישט! קיין שום מענטש וואס האט א סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיז טאר נישט גיין אין א מקווה. יעצט, די גוי'אישע סווימינג פולס זענען דאך אויכעט פיל מיט מענטשן וואס האבן סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס, אבער אויב דו ווייסט, זייער פילטער ארבעט אפילו ווען מ'טובל'ט זיך. ממילא הרג'ט עס אוועק די באצילן. ביי אונז גייט אזוי, די מקווה פילטער ארבעט א גאנצע נאכט, נאכדעם ווען די מענטשן הערן אויף צו גיין, און אינדערפרי דער ערשטער חזר וואס ער גייט אריין, טאמער לאט ער דארט אריין סעקרישען מיט די אלע אנדערע מיני דיזיזעס, איז דער נעקסטער מענטש גייט עס אויפפיקן, און אויכעט א גאנצן טאג, יעדער העט עס אויפפיקן. ווייל דו האסט נישט קיין פילטער וואס ס'ארבעט בשעת מעשה. דו האסט נישט. יעצט אפילו די לעיקוואדער פילטער עס ארבעט די גאנצע צייט צו זיי לעשן עס אויס, עס נעמט נישט אוועק דזשערמס, ס' מאכט נאר די וואסער זאל אויסזעהן זויבער, יו העוו טו ריעלי בי א היידרא ענדזשעניר צו וויסן וויאזוי מען טוט קלינען וואסער, אונז זעמער אין א גרויסן פראבלעם. יעצט דער מונקאטשער שטינקאטשער חזר דער וואס האט מתיר געווען אלעס מען זאל טוהן מיט בחורים און מיט מיידלעך ביי אים אין די תלמוד תורה, ברוך מרדכי איז דארט געווען דער גרעסטער קאסטומער מיט דוד שיע פרידמאן, דער מונקאטשער, עס האט מיר דערציילט א איד וואס ער האט עידס און די דאקטער האט געזאגט ער טאר נישט גיין אין א פאבליק בעט ווייל ער וועט הרג'ענען דעם עולם, האט אים דער מונקאטשער שטינקאטשער געזאגט אז צוועלף אזייגער לאז זיך ארויס מיין מקווה, צוועלף דאס איז די מענער מקווה בייטאג, צען צו צוועלף קענסטו קומען, זע עס זאל זיין דער לעצטער. אבער וואס דער מונקאטשער שטינקאטשער חי' פארשטייט נישט, ס'נישט נאר אז ער לאט איבער אביסל, עה. פון זיינע סעקרישען, ס'קען זיין אויך ער שפייעט אריין, ער בלאזט זיך די נאז אריין, ס'קען זיין ער פישט אריין, ווייל ווען מ'גייט אין די מקווה ווערט דאך נתעורר מ'זאל דארפן פישן, און אויך ווען ער זעצט זיך אראפ אויף א באנק און ס'רינט נאך ארויס פון אים די זוב, די זיבה רינט נאך ארויס פון אים, די סעקשועל טרענסמיטעד דיזיז, עס רינט ארויס אויף די באנק, און נאכדעם זעצט זיך אן אנדערער אריין אפילו מארגן, ס'ווערט נאס, יו נעווער נאו וואט די עפעקטס אר. דו קענסט דאס נישט אויסרעכענען, דו ביסט נישט א ראקעט סייענטיסט, און די קרענק זענען נישט אזוי אלט, איז במילא האסטו א גרויסע פראבלעם, איז אז דער מונקאטשער לאט יענעם גיין אין מונקאטשער מקווה, דארף מען וויסן אז אין מונקאטשער מקווה איז נישט דיין פלאץ, אלע חזירים זאלן דארט גיין, ארטער סאמעט, יחיאל בראנער, אבער נישט א נארמאלער מענטש. יעצט, אויב דער. הלל וויינבערגער פון מאנטריאל גייט אין א מקווה אין סאטמאר, זאל מען וויסן מען טאר אין די מקווה נישט גיין. האסט מיך געפרעגט בצדק א גוטע שאלה, דעיס וואס דו פרעגסט מיך וויאזוי איך ווייס מיט די אלע זאכן, דעטס נאט פאר מי טו דיסקלאוז טו יו, איך האב דיך אין בוידעם, דו וויסט גלייב מיר, און אז דו וויסט וועסטו זאגן ווי די אלע חברה זאגן, נחום א משוגענער, איי דאנט קעיר, איך הייס א משוגענער פאר אזויפיל פאר אזויפיל מענטשן, און דו נאך איינער וואס וועט האלטן אזוי, באט. דעיס וואס דו פרעגסט צו מען מעג גיין צו עס איז דעינדזשערעס ס'איז א האנדרעד טאוזענד פערסענט דעינדזשערעס און בפרט נאך א טאמער טוט מען עס פילטערן אפאר שעה ביז אין די נאכט אריין די מענער מקווה און מען טוישט נישט די וואסער און מען סקראבט נישט די וואנט אראפ מיט אביסל אמאוניע אדער בליטש איטס ווערי דעינדזשערעס קומט אריין א חזר ער וואוינט א שיקסע, ער האט איינע פון די סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס, פישט אריין אין די וואסער, פישט איז דא דער פישטי רבי, ער זאגט פישט אריין אין די מקווה, די מינוט ווען דו פישט אריין אין די מקווה, און אן אנדערע וואקט נאך דיר, עס איז אפילו נישט נאך דיר, צען מינוט נאך דיר, און דו האסט ערגעץ א אופען וואונד אדער וואס, און אפילו דיין אויגן, דיין אויגן זענען אן אופען וואונד, ווייל דו קענסט עס נישט צו שטארק צאמדריקן, איז עט די ענד אף די דעי אז ס'גייט דארט אריין פון זיין וואסער, וואס ער האט זיך גע'טובל'ט ביסטו אין לייף טרעטענינג דעינדזשער ענד דאונט לעט עניבאדי טעל יו דיפרענט. ס'דא קאנטראווערשעל אישוס וויאזוי מ'קען עס קעטשן וויאזוי מ'קען עס נישט קעטשן, עווריטינג וואז פרואווען ראנג. אנפאנג האט מען געהאט א טיערי נאר אזוי און נאר אזוי, אנפאנג האט מען געזאגט אז נאר טאמער מ'שטופט אריין יענעם אין די וועדזשיינע אדער אין די מחילה, זיי פלעגן זאגן אז ארעל סעקס, אריינשטופן אין מויל, איז נישט קאנטעידזשעס, קען נישט איבערגעבן, היינט זאגן זיי ס'נישט אמת. דער מענטש דארף האבן אין מויל א קליינעם קראץ אדער אין די ליפן און ער קומט אין קאנטעקט מיט יענעם, מיט זיינע ספערם אדער מיט די פישעכץ זיינע, און יו פינישד, דו ביסט פינישד פאר לייף. און זיי אליין ווייסן נאכנישט פונקטליך וויאזוי און אהער, נאר וואס ס'איז געווארן אביסל לעס דעינדזשערעס ווייל מ'האט געטראפן א קאקטעיל פון פינף זעקס מין ענטעבעיאטיקס וואס מ'געט אים דריי מאל א טאג און מ'קען ציען אזוי צען פופצן יאר. אבער עס איז מורא'דיג שטרענג, שווער, און איך וויל זאגן נאך א זאך, עטס האטס געזען איך גיי דאך נישט צו קיין רבי'ס טיש ווייל מען לאזט מיך נישט אריין, איך האב געהאלטן זיכער צווישן צען וויזשניצער רבי'ס, אכצען יעצט ניי און צוויי שוין אלטע, ערגעץ זאל איך דאך קענען טרעפן א פלאץ, האט יצחק שטערן מיט ישראל האגער המצרי וואס ער רוהט זיך יעצט אפ אין קאליפארניע זוכט דארטן אפאר שיקסעס, רבי שמעון בן יוחאי האט געהאט אן אייניקל ער האט געהייסן ר' יוסי און איז געווען א רועה זונות ער האט נישט איבערגעלאזט א זונה וואס ער האט נישט געוואוינט מיט איר בקיצור איז געקומען רבי רבינו הקדוש ווען ר' אלעזר ברבי שמעון איז אוועק און ער האט אים געמאכט א בעל תשובה איז ער געזעסן אין די ישיבה יארן און יארן איר הערט און ער האט געשריגן איך דארף די זונה ס'ברענט דאס קען ר' יוסי. אייניקל פון רבי שמעון יהושע האט געמוזט האבן די זוהן עה וואס ממש ס'האט אים געווייגערט און יעדעס מאל האט מען אים געזאגט דער דער רבי וואס מ'האט אים געדינגען ס'זאל מיט אים לערנען האט ער געזאגט קוק הער ס'עט קומען שבת דו'סט זיין א רבי דו'סט זאגן יעדן לחיים יעדער עט שרייען לחיים רבי לחיים לחיים איז אים אפגעקילט געווארן די תאווה שרול האגער פארט אוועק אויף קאליפארניע אויף שבת ער זיצט אפילו נישט ביין עולם סאו ווער גייט אים אפקילן די תאווה א חזיר א מניוול יא אקעי דאס איז אונזער דור היינט. איז האב איך געמיינט זיכער צווישן צען וויזשניצע רעבעס איינער העט מיך אויפפיקן, איינער? קיינער נישט, קיינער וויל נישט, איך וויל נאכנישט גיין צו יעדן אויך נישט, אבער איך מיין נאר צו זאגן דאס איז וואס דא איז געשען, סאו למעשה ס'דא רעבישע טישן און מ'געט א כאפ אראפ ס'געווען אין מונקאטש איז געווען א איד ער'ט געהייסן חצי נזק, ס'איז ארויסגעפאלן פון בעלזער רב עפעס א לאקש אויף איינעמס נאז האט ער אים אראפגעריסן די נאז ער'ט אפגעביסן ער זאל קענען כאפן בעלזער רב'ס לאקש. וויל איך ענק זאגן די אלע זאכן זענען חזיריש, דארט ווי ס'דא זיעת אדם, שווייץ פון א מענטש איז עס א סכנת נפשות, און מען נעמט לעפלעך, מען פעסט דעם לעפל אהין און צוריק און מען לייגט עס אריין צוריק אין דעם רעבינ'ס טעלער און מען נעמט און מען נעמט און מען נעמט און מען נעמט, ס'איז חזירישע דרעק, ווען א מענטש זאל זיין אין א פלאץ ווי ער האט נישט וואס צו עסן און ער האט א רעבינ'ס א זופ וואס מען האט צוריק געלייגט אלע לעפלעך, טאר ער א ברכה נישט מאכן, דארף ער מעג עס אויסטרינקען ווען ס'איז פיקוח נפש, טאר ער א ברכה נישט מאכן ווייל דאס איז א גרף של רעי, דאס איז אזוי ווי א קטן, א איינער האט אריין געקטנ'ט אין אין א נאכט קעסטל, א נאכט געשיר, דאס איז וואס די גאנצע זאך איז, און יעדער איינער האט שפייעכטס, יעדער איינער האט געוויסע דיזיזעס, ענד איטס נאט רייט, ס'איז זיכער נישט ריכטיג אז מען זאל נעמען און דאס אריין פעסן נאכאמאל אינעם טעלער און נאכאמאל אינעם טעלער, ס'איז דא וואס זיי נוצן דעם זעלבן לעפל, ס'איז דא וואס מען האט שוין היינט פלעסטיק לעפלעך, אבער עס איז אויך גארנישט ווערד. די פלעסטיק לעפלעך איז אויך גארנישט ווערט און יעדער עסט ארויס פון די טעלער. יעצט איך וויל ענק זאגן, איך האב ענק געזאגט שרול האגער, שרול האגער המצרי טאר נישט האבן קיין הויז בחור, איך איך האלט אז ער ער קען פעצלען מיט א הויז בחור. איך וויל ענק זאגן א זאך, זיין פיסק איז ביי מיר אויך נישט קלין, ער האט געמוזט אויפגעבן די מוהלות, ער האט הערפיס, זיין פיסק איז א שמוציגער פיסק, ווען ער קומט אריין צום טיש ווייסטו נישט וויפיל עה בחורים און יונגלעך ער האט אויסגעלעקט, און מיט וויפיל ער האט זיך געשפילט אין מקווה פרייטאג נאכמיטאג. און דו ווייסט נישט וויפיל ער האט זיך אויסגעריבן און וויפיל זיינע הענט זענען פול מיט שכבת זרע, יו דאונט טראסט די מען עניטינג, איז במילא וויל איך אנזאגן, די כאפן שיריים פונעם רעבן דאס איז די גרעסטע חזר'ישע זאך וואס איז דא, מען קען לעבן אן דעם, ווילסט הייסן אז דו עסט מיטן רעבן ס'איז דא א שטיקל חלה אפגעשניטענע דאס איז פונקט גוט, די זופ מיט די פיש מיט די עקלעכץ, פוי! דער רבי לייגט אריין זיין שפייעכץ, ער נעמט א לעפל און לייגט עס צוריק, ס'איז פול מיט שפייעכץ! אז ס'איז שפייעכץ, דאס איז א גאנצע פראבלעם, ווייל דאס איז א סכנה, בפרט נאך טאמער האט ער א קאלד, עניוועי, סאו, דאס איז וואס איך וויל קומען צום פוינט און מסביר זיין, א מקווה איז איינע פון די מאסט שעדליכסטע זאך וואס איז דא, יעצט, א פרויען מקווה איז אביסל ווייניגער שעדליך ווי א מענער מקווה, ווייל דער מאן, דער אינגערמאן לייגט זיך למשל, זאגן זומער לייגט ער זיך שלאפן, פ. גייט אריין אין בעט צען שעה ביינאכט, יא, זומער, שוויצט ווי א בארג, און טאמער האט ער נאך, דאס ווייב האט ער נאך געוואוינט מיט איר אויכעט, וואלט עס אים געווען פיין איינגענעם א ווארעמע נאכט, און ער גייט מיט דעם אבר וואס איז נישט אפגעוואשן, און מיט דעם מויל וואס איז נישט אויסגעשווענקט מיט ליסטערין, און די ציין וואס איז נישט געבראשט, ער גייט מיט די אלע שמונה בגדים, ער טוט זיך אויס פאר א מקווה און גייט דארט אריין, פישט נאך אריין אביסל, און עט די ענד אוו די דעי איז עס איין שטיק. דזשערם, וויערעז די פרוי איז אביסל אנדערש, פרוי נעמט א שיינע באד, זי ווייקט זיך א האלבע שעה, א האלבע שעה איז א תקנה, ס'דא וואס ווערן נישט פערטיג ביז א שעה אויך, און זיי באקוקן ס'זאל נישט זיין קיין שטיקל הויט וואס זאל הענגען, און זיי באקוקן אז די האר זאלן זיין שיין אויסגעקעמט ס'זאל נישט קלעבן איינס צום אנדערן, וואס דאס אליין דויערט אסאך מאל א האלבע שעה, ווענדט זיך וויאזוי קינקי די האר זענען און ווי גראד זיי זענען, און אזוי ווייטער, און זי וואשט זיך גוט גוט. גוט אפ פון אירע נדות, פון אירע שמוציגע בלוט און פון אלעם, און נאכדעם גייט זי אריין שיין אין די מקווה, סאו די מקווה איז נישט קיין קלינינג פראסעס פאר איר, ס'איז א הייליגע פראסעס, ס'איז קדושה, וויערעז ביים מאן איז ער גייט אריין מיט די גאנצע שמונה בגדים, מיטן שטינק, מיטן שוויץ, מיט אלעם, און מיט דעם איז דא אסאך מקווה'ס וואס זיי. זאגן ס'איז א איסור מען זאל גיין אין די מקווה אן דעם וואס מען זאל זיך גוט אנזייפן, יו העוו טו סאופ יור סעלף אפ, יו העוו טו, דאס איז א א מקווה וואס טויזענטער מענטשן גייען נוצן, ענד יו אר דזשעפערדייזינג די סעיפטי פון טאוזענטס אוו פיפל, וויטש איז דעדלי ראנג. יעצט, אונז האבן אלע געהערט וואס איז געשען א מעשה אין בארא פארק ווי עפעס איינער האט געוואקט אויף די סטריט, און גרעוויטי האט אים אויפגעהויבן און אריינגעשטופט צו איין מיידל אין בעדרום, אה, עטס קענטס דאך די אלע באלאני, סאקמערע קאקמערע אייזלישע מעשות. ווען איך האב עס געהערט האב איך גראד ארויפגעלייגט אויפן וואטסאפ, מוז זיין איינס פון צוויי זאכן, אדער קען דער גוי דאס מיידל שוין א לאנגע צייט, און זי איז שוין א בעולת בעל פון דעם גוי, ווייל צו נעמען א יונג מיידל און זי צוצורעדן מען זאל וואוינען, דאס איז אזוי גרינג ווי עי בי סי. עלטער מיידל ווייסט שוין, זי וועט פארלירן די ווערדזשיניטי, אירע בתולים, וואס דאס איז די פרייד פון יעדע אידישע טאכטער, זאל זיין א בתולה ביז צו די חתונה, און אויך און אפילו א גוי'טע איז דאס איר פרייד. זי הייבט שוין אן צו טראכטן, שי טינקס עבאוט איט דיפרענט. אבער די יונגע רוקיס כאפן נאכנישט וואס דא גייט פאר, זיי מיינען ס'איז א געים, ס'איז א דזשאוק, ס'איז א גוד פילינג, און דאס איז אונזער. כ'האב א גרויסע פראבלעם ווייל אונז לערנען מיר נישט גארנישט מיט די קינדער, ווי דאונט טיעטש דעם עניטינג, דעי שוד נאו דער איז נאטינג ראנג איף דעי נאו, עניוועי איז למעשה האב איך גראד געזאגט סאמטינג איז נאט קאושער, יעצט מען האט פראבירט אז דער מענטש פערנאנדעס, יעצט זיי זאגן אז ער וואוינט אין קווינס אבער ס'איז גערעדזשיסטערט די נעקסט דאור הויז אויך אויפן זעלבן נאמען פערנאנדעס, קען זיין ס'איז משפחה. ני איך פארשטיי נישט, און אז ער וואוינט נעקסט דאור איז וואס? איז האט ער געוואוסט וויאזוי אריינצוקומען? ער האט געוואוסט אז דער טאטע איז נישט אינדערהיים אדער וואס? וואטס גאוינג אן היער? נא איך קען דאך שוין די סאקמערע בלאף קען איך דאך כ'האב ענק שוין נאכגעזאגט און כ'על ענק נאכאמאל נאכזאגן ס'איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן ר' וואלף גענאד דער ר' וואלף גענאד איז געווען א סיגעטער א מארמאראשער סיגעטער דער ר' וואלף גענאד האט געזאגט קלאר עטס זאלטס וויסן ווען איך וואלט נישט געוואוינט מיינע ערשטע פערציג יאר פון מיין לעבן אין סיגעט מארמאראש וואלט איך געזאגט אז ס'איז קיינמאל נישט געווען אזא שטאט, אזאלכע ליגנערס געווען אז זיי האבן מכחיש געווען אלעס. שוין, איז דער וואלף גענאד האט אונז געגעבן דעם טעסט וואס סאקמער, קאקמער, מארמאראש סיגעט, יא, ס'גוט. איז לאמיר יעצט גיין אביסל ווייטער. האב איך גראד געזאגט סאקמערע בלאף מיט איינרעדן דעם עולם? איך האב גראד געשריגן איין זאך. ס'דא דא א ווערי ווערי סיריעס פראבלעם, ווייל די מאמע קודם האט. געזאגט, ער האט יא אנגעכאפט נאכדעם האט זי געזאגט ער איז נאכנישט צוגעקומען אפילו צום בעט, איז האט ער געזען אז וואס זי רעדט עווענטשעלי עט עס קאסטן איר טאכטער די שיד שידוך האט זי אנגעהויבן צו טוישן ארויף און אראפ זי האט אליין נישט געוואוסט וואס צו טוישן יעצט די פאליס האבן קלאר געזאגט כ'האב עס געהערט אויפן טעלעוויזשן אויפן די די וואס מען שיקט ארום קליפס. האבן די פאליס געזאגט כהאי לישנא אז זיי ווייסן ווער ס'איז, נאר ס'דא סערטען טייס טו די קאמיוניטי איז געבן זיי נישט ארויס. יעצט טייס טו די קאמיוניטי הייסט אסאך זאכן, אדער מ'האט מורא פאר שידוכים פאר די מיידל, אדער טייס טו די קאמיוניטי הייסט אז אזוי ווי זיין באלעבאס האט דא א פיצא שאפ און ער איז א איד און ער האט מסתם געבעטן מ'זאל מאכן א שווייג, איי מ'האט גערעיפט א מיידל? סקרו הר, דאס איז דאך אונזער מענטאליטי, סקרו הר, הו קעירס? עניוועי, איז. לאמיר גיין ווייטער יעצט. די גאנצע צייט וואס די פאליס האבן געגעבן אינפארמעישן אויפן טעלעוויזשן האב איך געזאגט דא טויג עפעס נישט. פונקטליך וואס ס'איז געווען ווייס איך נישט באט סאמטינג איז ווערי ווערי סיריעס נא. איז האט מיך אנגעקאלט די אלטע סאקמערע קלאוון, וואס האבן נאך געכאפט בילקעס ביים דברי יואל, ווי האט ער געזאגט, כ'האב געזאגט מ'דארף מאכן ענגליש קאלידזש, נישט יעצט נאך מיט יארן צוריק, פאר די אלע וואס האבן געכאפט בילקעס ביי שלש סעודות ביים דברי יואל דעל איך נישט איבערמאכן און זיי מיך אראפברענגען. שוין, פארטיג. איז דארף מען פינף דורות ביז די לעצטער וועט אויסשטארבן דארף מען אונז ליידן? ניין ס'איז נישט וויכטיג דאס, אונז פאר מיר גוט אזוי אויך. איז למעשה האט יעדער אנגעהויבן א מעשה א בוידעם און אהער מיט אהין מיט אהין מיט אהער, איך האב זיך געזאגט רבותי דא איז דא איינס פון צוויי זאכן אדער האט דאס מיידל אים געעפנט די טיר, כ'מיין די ווינדאו, ס'האט געוויסט און זי איז שוין זיין עבד כנעני יארן, ווייל דאס געשעט ווען מ'איז בועל א מיידל און די מיידל ריזענט נישט. זי זי טוט נישט צוריק פייטן, איז עווענטשעלי מאכט זי זיך א חשבון צוויי דריי וואכן ארום, ס'איז געווען א גוט פילינג, און קומט נאכאמאל. איי מ'האט נישט אויסגעלערנט די מיידל אז ער דארף זיך אנטון אדער א גומי אדער זי דארף נעמען פיל? העי די העל וויט איט, זי וועט ווערן שוואנגער, וועט מען טון איי.

האב ענק שוין געזאגט. געווען א גרויסע צדיק ער האט געהייסן יצחק אבינו. עשיו האט אים אויסגעפאפט. יצחק אבינו האט געהאלטן אז ער איז דער צדיק און יעקב איז נישט דער צדיק. און ער האט ליב געהאט עשיו אויכעט. ויאהב יצחק את עשיו. נישט יעקב נאר עשיו. שטייט אין די ספרים. זינט ווען עשיו האט געקענט אויספאפן יצחק'ן קען יעדעס קינד אויספאפן דעם דד. פערענטס דאונט נאו וואט טשילדרען אר אינטו. יעצט וויל איך אביסל רעדן וועגן דעם גערער רבי. כ'האב געבעטן דעם גערער רבי ער זאל נישט מאכן קיין צוויי מוסדות ווייל ער גייט פארלירן אלע פאנדינגס. דאס אז ער קען פארלירן אלע חסידים דאס האב איך נישט געגלייבט. דער עולם איז אויף אים אזוי ברוגז, כ'האב אליין נישט געגלייבט. כ'האב געהאלטן אז א חסידות קען נישט צעפאלן. דער עולם לאכט פון אים. דער עולם ווייסט וואס איז געווען מיט דעי וויינשטיין. דער עולם ווייסט אז ער האט באליידיגט דעם. טאטן און ער איז צוריק געקומען בעטן קאנדאלענס, ער האט געוואלט ער זאל אים מנחם אבל זיין, דער עולם ווייסט ווי פארשמוצט ס'איז דארטן ביי זיי אויכעט, מען האט גענומען א בחור ער האט געהאט א טעלעפאן האט מען געזאגט אוי דו ביסט אריין אין שמוץ האט מען אים געגעבן די נידעלס און ער האט אנגעהויבן צו וואקסן בריסטן, ס'איז דא אזויפיל שמוץ דארטן ס'לאזט זיך נישט זאגן. מען ארבעט אויף קדושה, אבער לאידך גיסא, יו נאו, איטס נאט ריעלי דואינג עניטינג ווייל ס'איז א נייע דזשענערעישאן און דער עולם האט נישט אויף וואס ארויפצוקוקן און דאס אז די רבי איז הייליג דאס ווייסן זיי אלע אז די רבי איז פון די גרעסטע מיליאנערן אין ארץ ישראל סאו זיי פאלן יעצט מורא'דיג דורך און זיי האבן אויך געבעטן מיין רבי'ן אז דו גייסט מאכן א פרומער די וואס האבן נישט די אלע טעכנעלאגיע און דו גייסט מאכן די וואס האבן יא וועט יעדער גיין צו די וואס האבן נישט כאטשיג זיי וועלן יא האבן, או ס'איז געווארן אזא מין מרידה דארטן ס'גייט אויספלאצן זיי קאלן מיך זיי זאגן מיר זיי זאגן דו ביסט געוען גערעכט קיינמאל נישט געטארט מאכן אזא זאך דו ביסט פירסט קלעס דו ביסט סעקאנד קלעס. עניוועי, ער האט עס געטוהן, יעצט גייט ער ליידן די קאנסעקווענסעס. יעצט זאגן ס'האט אויך צו טוהן מיט פאליטיק ווייל זיי ווילן צושפארן די אמעריקאנער ישיבה, ס'גוט. זענען די זעלבן מושב ווי אונז אלע, ווי אלע חסידות'ער. עניוועי, זיי זאלן טוהן וואס זיי ווילן. יעצט כ'געוואלט זאגן א זאך וואס איז אויכעט זייער וויכטיג אז מ'זאל וויסן. ס'איז געווען אמאל א טאטע האט נישט געוואלט זיין זון זאל זעהן א נקבה, האט ער אים ארויסגעטראגן אין א דארף און ער איז אויפגעוואקסן ער איז שוין געווען אכצן יאר, ניינצן, צוואנציג, איינמאל, איז דורך געגאנגען דארט אין דעם דארף עפעס א מיידל, גיט ער א פרעג טאטי וואס איז דאס, זאגט ער דאס איז א קאטשקע, זאגט ער טאטי אפשר קענסטו מיר אויך קויפן אזא קאטשקע, ווייל מען קען נישט פאפן, מען פאפט, מען פאפט, מען קען נישט פאפן, איט דזשאסט טעיקס א ליטעל טיים טיל פיפעל קעטש אפ, יעצט דארף מען וויסן יעצט אזוי. ס'איז דא די אלע נייע טעקנאלעדזשי, איז די עדה החרדית מיט די אלע משוגעים, מען מאכט עס אוועק, מען מאכט זיך נישט וויסענדיג, מען ווייזט נישט די קאטשקע. נאכדעם ווען די קאטשקע וועט ארויסקומען, דאס מיידל, וועט מען אנהייבן צו זען, אוי איך וויל אויך אזא קאטשקע. אין די זעלבע צייט טענה איך אז מען דארף נעמען די אלע מער מאדערענערע רבי'ס מיט אלעם, און מען דארף האבן די עדה אין דר'ערד, און מען דארף האבן סאקמער קאקמער מיט די משמרת הצניעות מיט די אלע משומר, אלע זאכן זאל מען האבן אין דר'ערד. אונז דארף מיר ארבעטן, יעצט האבן מיר א פראבלעם, למשל, לאמיר רעדן פון וואטסעפפ, כ'וויל יעצט רעדן וואטסעפפ. סאו האמער א פראבלעם מיט וואטסעפפ. דו האסט א פראבלעם מיט וואטסעפפ, דארפסטו ארבעטן מיט וואטסעפפ. דו דארפסט זעהן וואס על פי הלכה מעג מען און וואס על פי הלכה טאר מען נישט. יעצט, די געוועזענע וואך איז געווען אז די ס'דא די חפץ חיים העריטעדזש פאונדעישאן וואס זיי געבן ארויס. שיינע זאכן פון חפץ חיים מיט הלכות פון הלכות לשון הרע האבן זיי געמאכט אז מען זאל אין גאנץ אמעריקע נישט רעדן קיין לשון הרע שבת ס'זאל זיך אנהייבן. מען דערציילט א דזשאוק, אמאל קאלט אפ א פרוי איר חבר'טע און זי זאגט ווייסט איך וויל רעדן מיט דיר וועגן יענע יענע חבר'טע מיינע און זי וויל אנהייבן צו רעדן לשון הרע זאגט זי הער אויס פון צענע ביז עלעווע רעד איך נישט קיין לשון הרע אז דו ווילסט קענסט מיך צוריק קאלן עלעווע קען איך רעדן מיט דיר וויפיל דו ווילסט סאו מען האט געמאכט אז דעם שבת זאל מען נישט רעדן לשון הרע סאיז מען וועט אנהייבן שבת און ס'וועט אנציען און ס'וועט זיין אלעס ווי מען זאגט הכל יבא על מקומו בשלום, מען ווייסט אז נגעים קומט פון אבן פון לשון הרע, עס קומט אבער אויכעט פון אבן פון זנות, די גמרא זאגט פון זיבן זאכן קומען נגעים, איינס איז זנות אויך, איז במילא איך זע מען לייגט אריין אזויפיל כח לשון הרע לשון הרע, איך בין צופרידן איך מאך עס נישט אוועק, אבער איין זאך איז דא זנות אויכעט וואס קיינער גיבט נישט אבאכט. כ'מיין, מען טרייט, אבער פיפל דאנט רילי העלפ אוט, און איך דארף נישט ענקער געלט, איך דארף נאר איין זאך, אז מען האט מזנה געווען מיט דיינס א קינד צו מען האט עס מאלעסטעד, מאך נישט קיין גאנצע ליגנט אזוי ווי די פרוי פארדרייט א קאפ, ער איז נישט צוגעקומען צו איר בעט, נישט צוגעקומען, איך האב מורא ער האלט שוין נאך צען מאל זיין אין איר לאך, נישט נאר אין איר בעט, ווען נישט וואלט דאס נישט געקענט געשען, סאו לאמיר אנהייבן צו ארבעטן אז ס'זאל נישט זיין קיין זנות. יעצט, ס'איז דא צען הלכות מיט וואטסעפפ וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, און איך וויל עס דורכגיין. די ערשטע זאך איז, אונז ווייס מען, די גמרא זאגט כל מילתא, יעדע זאך דמיתאמרא באפי תלתא, לית בה משום לישנא בישא, אז דריי מענטשן ווייסן עס איז נישט דא קיין לשון הרע, ס'איז דאך דער חפץ חיים אין הלכות לשון הרע, פרק ב', הלכה י ד, איז ער דארט מסביר אז דאס מיינט מען נישט אז דעמאלטס מעגסטו שוין רעדן וויפיל דו ווילסט ווייל ס'איז שוין דא דרײַ וואס זיי ווייסן עס. ניין, ער איז דאס מסביר אז דאס איז נישט ריכטיג, ס'איז ווייטער לשון הרע, איז במילא דארף מען וויסן אז ס'איז אלץ לשון הרע אפילו למשל מ'האט דיר שוין אריינגעשיקט אויפן וואטסעפפ אויף איינעם עפעס א שמוציגע זאך, דזאסט ביקאוז ס'פארט ארום שוין אין די גאנצע וועלט און יעדער ווייסט עס, טוט דאס נישט אוועקנעמען דעם חטא פון לשון הרע, ס'איז נאך אלץ לשון הרע. דאס איז אין ספר חפץ חיים הלכות לשון הרע, פרק ב', הלכה י ד. יעצט ווען מיר גייען צום כלל ב', די צווייטע זאך, דו קענסט נישט ארומטראגן לשון הרע אויף אן אנדערן מענטש, נאר טאמער. דער מענטש איז איינס, על פי הלכה איז ער קאנסידערט צו זיין א רשע, און ב' און אויכעט דו טוסט עס מפרסם זיין אז מענטשן זאלן וויסן זיך צו היטן פון אים, ממילא מעגסטו דאס טון, אבער טאמער ס'האט נישט די צוויי כללים דעמאלטס טארסטו דאס נישט מפרסם זיין, יעצט צו האלטן אז איינער איז א רשע איז נישט אזוי גרינג. נאר טאמער איינער טוט ממש מעשים מנוולים צו קעגן די הלכה, טאמער איז ער סתם א פורק עול, דעמאלטס הייסט ער נישט קיין רשע. יעצט מענטשן וואס זענען נישט פרום איז אונז האלטן אז זיי זענען שקצים רשעים, עס איז נישט ריכטיג, דער חפץ חיים זאגט אז ער קען זיין ער איז א תינוק שנשבה, קען זיין ער האט נישט געוואוסט בעסער, ממילא קענסטו נישט סתם אזוי אנהייבן צו רעדן אויף יענעם לשון הרע. אזוי זאגט קלאר דער חפץ חיים אין ספר חפץ חיים הלכות לשון הרע, פרק ד', הלכה ה'. יעצט ווען מען רעדט דא פון מענטשן וואס זענען מכשיל קינדער, ביי דעם האסטו הונדערט פראצענט א רעכט אז מען זאל יענעם מפרסם זיין, פארשטייט זיך אויב דו ווייסט זיכער. ווייל ער הייסט א רשע, און אויכעט דו טוסט עס פאבליסייזן כדי מענטשן זאלן זיך וואטשן פאר אים. מענטשן האבן מער מורא פארן האטליין ווי זיי האבן מורא פאר די פאליס, ביי די פאליס מאכן זיי א חשבון זיי וועלן גיין צום קאסובער חזיר, אים געבן אפאר דאלער און ער וועט פארשטילן דעם ענין. פארן האטליין האט ער מורא, מ'ווייסט ער גייט נישט אין ערגעץ אנקומען. יעצט די דריטע זאך, לשון הרע איז אז מען רעדט אויף איינעם שלעכטס, רעדט נעגעטיוו זאכן אויף אים, און אינפארמעישאן וואס זיי טוען אים הארמען, זיי טוען אים שעדיגן. אבער ס'איז נישט נאר רעדן, און ס'איז אויכעט נישט נאר שרייבן, ס'איז די זעלבע די פאוסט א ווידיאו פון אים און די שרייבסט וואס ער האט געטון, איז דאס טאר מען אויך נישט. אזוי זאגט קלאר די ספר חפץ חיים הלכות לשון הרע, פרק א', הלכה ח'. יעצט די פערדע זאך, נאמבער פֿיר, די קענסט נישט פאוסטן ווידיאוס פון א פרומע מענטש, וואס ער האט געמאכט א חילול השם ווייל ס'איז נייעס אבער ס'איז אינטערעסאנט. לעטס פעיס איט, וואס איז דא א גרעסערע חילול השם ווי צו פאבליסייזן א חילול השם? דאס איז א פשוטע זאך. יעצט אויב דו טוסט עס פאבליסייזן אזוי ווי מ'האמיר געזאגט ווייל ער איז א רשע און אויכעט. די ווילסט מאכן זיכער אז מענטשן זאלן זיך היטן פאר אים דעמאלטס מעג מען. אז די שטעלסט ארויף אז איינער האט מזנה געווען צו איינער האט געטון וואס מען טאר נישט איז נישטא קיין שום טעם פארוואס מען זאל עס נישט טון. סתם אזוי שרייבט ארום די אלע וואטסעפס דער האט דעיס געטון דער האט גע'גנב'עט דער אהער געטוהן, מיט דעם טוסטו מוסיף זיין דעם חילול השם. יעצט צו מיר רעדן פון די פיפטע זאך, מען נעמט א פיקטשער פון א סטאָר פון א רעסטעראנט און מען מאכט פאן אז די קוואליטי פון זיין עסן איז נאר איין סטאר, ס'איז אפילו נישט איין סטאר אויך נישט, דאס איז אויך לשון הרע ווייל דו מאכסט אז דער אונער זאל ווערן געשעדיגט. אזוי שטייט אין ספר חפץ חיים הלכות לשון הרע פרק ה הלכה ז. יעצט די זעקסטע זאך, דו טארסט נישט פאבליסייזן א מענטש'ס פרייוועט מעטער. למשל, איינער האט זיך מיט דיר דורכגערעדט, דו האסט יענעם אנגעקאלט, האסט געמאכט פאן פון אים, האסט אים ארויפגעלייגט, און דו טוסט אים ריקארדן, דו לייגסט אים ארויף, דאס טאר מען נישט, אן רשות טאר מען דאס נישט טון, דאס איז לשון הרע, דאס ווערט אנגערופן רכילות, דער חפץ חיים אין הלכות רכילות. פרק ח' קפיטל ה זאגט עס קלאר ארויס, דאס האט אויכעט מיט דינא דמלכותא דינא, מען קען דיך קענען מאכן א לאו סוט. יעצט נאמבער זיבן, לשון הרע איז אויכעט אויב ס'איז אימבערעסינג, און אפילו ס'איז א היסטעריקעל זאך, און אפילו דו ביסט אליין געווען אינוואלווד, דזשאסט ביקאוז דו קעירסט נישט וועגן דעם אינצידענט, מיינט נישט אז דו מעגסט פארשעמען אן אנדערן וואס ער טוט יא קעירן פאר דעם אינצידענט. אזוי זאגט קלאר דער חפץ חיים אין הלכות לשון הרע, פרק א' קפיטל ט'. יעקעס, לעיקוואודערס, ווילימסבורגער, סאטמערע, דאס אלעס איז א חלק פון לשון הרע, אזוי זאגט דער ס'שטייט אין ספר חפץ חיים הלכות לשון הרע, פרק י, קאפיטל י ב. יעצט, די ניינטע איז אפילו דו שרייבסט נאר פאקט, שרייבסט נישט שלעכט, און אפילו ווען ס'איז נישט אזוי טעקניקעל, הייסט עס אויך לשון הרע, ווייל ס'איז דא זאכן וואס יענער מענטש אויף וועמען דו רעדסט, קען זיך שטארק שעמען מיט דעם. דו גייסט צו צו א חבר און דו זאגסט, זעסט יענקל פרעסט ביים קידוש, דו ווייסט אז יענקל איז א דייעבעטיק, ער קען עסן און פגר'ן, דאס איז א פאקט, אבער דאס איז לשון הרע. אזוי שטייט אין הלכות רכילות אין ספר חפץ חיים הלכות רכילות, פרק ט', הלכה ד'. יעצט די צענטע זאך, מען קען קיינמאל נישט דזשאדזשן א מענטש פעיווערעבלי אדער אנפעיווערעבלי, און ווען דו זעסט א ווידיאו אדער א פיק וואס יענער האט געזאגט, און אוודאי נישט אז דו זאלסט גלייבן זיכער אז וואס מ'האט דיר געשיקט איז אמת. ס'איז אלעס איז אסור אלס לשון הרע, אזוי זאגט דער חפץ חיים אין פרק ז', הלכה ז', סאו יעצט ווען דו גייסט אזוי פרייוויליג געבן א שיק ארום א וואטסעפפ וואס דו האסט באקומען, דארפסטו זעהן צו ס'טוט נישט סותר זיין פון די הלכות וואס דער חפץ חיים ברענגט, און במילא זאלסטו וויסן וויאזוי דו זאלסט וואטשן וואס דו טוסט, און דאס איז א מורא'דיגע זאך, מען דארף נעמען צאמשטעלן דעם חפץ חיים אויף וואטסעפפס, אויפן אינטערנעט, אויף די אלע זאכן, מען זאל וויסן וויאזוי מען זאל זיך פירן, פון דעם וואס דו דענייעסט עס, און דארפסט ארויסגעבן אן איסור, יעדער האט עס עניוועי, דער גאנצער איסור איז נאר אויף אזויפיל גוט אז. ס'זאל קאסטן פאר יעדן קינד וואס ס'גייט אין תלמוד תורה צו אין ישיבה, ס'זאל קאסטן נאך צען פופצן דאלער אונטערן נאמען פון משמרת צו וואטעווער די נעים איז, באט ס'איז פול אוו באלאוני די גאנצע זאך, יעדער האט אינטערנעט, יעדער, אפנים יעדער ווער ס'דארף עס האבן און א יעדער ווער ס'וויל עס האבן. און ממילא דארף מען וויסן אז אויסער דעם וואס דו האסט דעם אינטערנעט וואס קומט צו הסתכלות אסירות און אנדערע זאכן דארף מען וואטשן וועגן לשון הרע ספעשעלי דו זאלסט נישט פארווערדן די אלע זאכן ווייל דעמאלטס קענסטו מאכן גאר אן ערנסטן פראבלעם. יעצט וועגן דעם חטא פון לשון הרע זעמער געגאנגען אין גלות און די בית המקדש איז חרוב געווארן און מען זיצט אזוי לאנג אין גלות. דער מדרש ברענגט, ויאמר, משה רבינו האט געזאגט, אכן נודע הדבר, דאס איז א פסוק אין שמות, קפיטל ב', פסוק י"ד, ברענגט דער מדרש רבי יהודה בר ר' שלום בשם ר' חנינא הגדול ורבותינו, און די רעבעס האבן עס נאכגעזאגט בשם ר' אלכסנדריה. זיי האבן נאכגעזאגט, היה משה מהרהר בלבו, משה רבינו האט מהרהר געווען אין זיין הארץ, ער האט געזען די אידן ארבעטן אזוי שווער אין מצרים, ואמר האט ער געזאגט, מה חטאו ישראל שנשתעבדו מכל האומות, וואס האבן זיי געזינדיגט אז זאלן זיין מער משועבד ווי אלע פעלקער, כיון ששמע וויבאלד ער האט געהערט דבריו. ער האט געהערט די רייד פון פון דתן ואבירם, אמר האט ער געזאגט לשון הרע יש ביניכם? אה, ס'איז דא לשון הרע, היאך יהיו ראוים לגאולה, איך האב נישט פארשטאנען ווי אזוי מ'זאל אפילו ראוי זיין אז מ'זאל זיי אויסלייזן, אמר האט ער געזאגט, אכן נודע הדבר יעצט פארשטיי איך שוין אלעס, נאר כ'האב א פראבלעם, ווי אזוי וועט עטס טאקע אויסגעלייזט ווערן? ער האט געזאגט עתה ידעתי, יעצט ווייס איך באיזה דבר הם משתעבדים, יעצט ווייס איך פארוואס זיי זענען משועבד פאר פרעה, אזוי שטייט. שמות רבה, קפיטל א', פסוק ל'. זאגט דער כלי יקר, שטייט אין די תורה וירא מלאך השם אליו בלבת אש, מתוך הסנה, דאס איז אין שמות ג', פסוק ב', רמז למה שאמר אכן נודע הדבר, ס'איז א רמז פון וואס ס'שטייט אכן נודע הדבר, מפני מה ישראל שרויין בצער יותר מכל האומות, פארוואס זענען די אידן רוען אין צער מער ווי די אלע אומות, לפי שיש בהם, ווייל ס'דא ביי זיי דילטוריא, מוסרים.

די עלטערן טוען אויפפלאקערן א פייער, והבנים מלקטים עצים, די קינדער לייגן צו פייער, זיי קלויבן האלץ צו מאכן ס'זאל אנהאלטן דער פייער, על כן בערה בהם אש השם, לכך נאמר, וועגן דעם שטייט, והסנה איננו אוכל, כי אף על פי שהאש התלאות יבער ביעקב, מכל מקום, מציאות הסנה נשאר קיים בכל דור, יעדן דור איז דא דער סנה, די וואס ס'בייסט איינער אין צווייטן, ואיננו אוכל, און ס'ענדיגט זיך. נישט, כי לא יכלו הקוצים מן כרם השם צבקות בית ישראל, אזוי ברענגט דער כלי יקר אין שמות פרק ג', פרשה ג', פסוק ב'. יעצט אונז געפינען מיר אויכעט דעם ערשטן גלות וואס אדם הראשון האט מען ארויסגעווארפן פון גן עדן, פארוואס? ווייל די לשון הרע וואס דער נחש האט גערעדט. אזוי שטייט אין מדרש, אמר רב שיע בשם רב לוי, הנחש הראשון, ערשטער נחש היה מסיח כבני אדם, ער גערעדט אזוי ווי א מענטש, נישט אזוי ווי די אנדערע בהמות און חיות, כיון שלא היו אדם וחוה מבקשים לאכול מאותו אילן, וויבאלד אדם און חוה האבן נישט געוואלט עסן פון דעם בוים. התחיל לומר לשון הרע על בוראו, האט ער אנגעהויבן צו רעדן לשון הרע אויפן באשעפער. אמר להם האט ער צו זיי געזאגט מן האילן הזה אכל הבורא, פון דעם בוים האט דער אייבערשטער געגעסן וברא את עולמו, וואס מיינסטו דאס איז א גרויסע חכמה צו זיין א באשעפער, דער בוים דאס האט אים געמאכט פאר א באשעפער, מילא וצוה אתכם האט ער ענק געזאגט שלא תאכלו ממנו עטס זאלטס נישט עסן, פארוואס? אל תבראו עולם אחר, עטס וועטס קענען באשאפן אן אנדערן עולם, האט ער אנגעהויבן צו רעדן אויפן באשעפער. זיי האבן דאס געזעהן זענען זיי געווארן גלויביג אז מיט עסן וועט זיין אלעס גוט, אזוי שטייט אין דברים רבה קפיטל היי פסוק ט'. יעצט אויכעט די ירידה פון אונזער עלטערן אין מצרים איז געקומען דורך לשון הרע, אזוי ווי ס'שטייט אין מדרש תנחומא וישב קפיטל ז', זה שאמר הכתוב מות וחיים ביד לשון, ואוהביה יאכל פריה, ס'איז א פסוק אין משלי קפיטל י"ח, פסוק כ"א, וכן ביוסף, לא הגיע כל אותן הצרות אלא על לשון הרע שסיפר על אחיו, עס קומען די אלע צרות נאר ווייל ער גערעדט לשון הרע אויף זיינע ברודער, מען זאגט ביי די הגדה זאגט מען. וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור, די דיבור מען האט גערעדט. לשון הרע, האט מען איז מען געווען געצווינגען צו גיין אויף מצרים, שנאמר ווי ס'שטייט ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם, ומה אמר לו און רבנן אמרי און די רבנים זאגן אמר לאביו שהם נוהגין בבני בלהה וזלפה מנהג עבדים וקורין אותן עבדים, דאס האט ער פארציילט פאר זיין טאטן אז מען רופט די בני בלהה און די בני זלפה קנעכט, ואני נוהג בהם מנהג אחווה, איך בין מיט זיי די בעסטע ברודער, שנאמר והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה. אמר לו הקדוש ברוך הוא האט אים דער אייבערשטער געזאגט חייך בו בדבר תקלה, דו וועסט געשטרויכלט ווערן מיט דעם, שנאמר לעבד נמכר יוסף. יעצט די אידן זענען אויך נישט האבן נישט זוכה געווען אריינצוגיין אויף ארץ ישראל וועגן וואס? חטא פון לשון הרע, אזוי שטייט אין תנחומא בראשית קאפיטל ח' לא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשון הרע.

ווייל ס'איז געווען אז די גמרא זאגט אמר ר' יהודה אלמלא לא קיבל דוד לשון הרע ווען דוד וואלט ווען נישט מקבל געווען לשון הרע לא נחלקה מלכות בית דוד ולא עבדו ישראל עבודה זרה ולא גלינו מארצינו ס'איז א גמרא אין מסכת שבת דף נ ו עמוד א' און דאס איז אויך געווען די סיבה פארוואס מ'האט נישט געבויעט דעם בית המקדש גראד די גמרא זאגט ראו כמה קשה כוחה של לשון הרע שנצטוו לבנות בית המקדש, אידן זענען באפוילן געווארן אז ווען זיי וועלן אריינקומען אויף ארץ ישראל זאלן זיי באלד זיך נעמען בויען דעם בית המקדש. בשביל שהיו הדור בעלי לשון הרע לא נבנה בימיהם, ווייל עס איז דא לשון הרע איז די שכינה אוועק געגאנגען ממילא איז נישט געווען אויף וואס צו בויען א בית המקדש, און אזוי שטייט אויך אין די גמרא אין מדרש אמר הקדוש ברוך הוא דער אייבערשטער זאגט בעולם הזה על ידי שהיו ביניכם בעלי לשון הרע, סילקתי שכינתי מביניכם, ס'איז געווען בעלי לשון הרע האב איך אוועק גענומען די שכינה פון צווישן ענק, שנאמר רומה על השמים אלוקים ולעתיד לבוא ווען כ'וועל אויסרייסן דעם יצר הרע זאגט דער אייבערשטער שנאמר והסירותי את לב האבן מבשרכם אני מחזיר שכינתי ביניכם שנאמר ס'איז דא א פסוק והסירותי את לב האבן דאס איז אין יחזקאל קפיטל ל' ו פסוק כ ו, און דער פסוק אז דער אייבישטער וועט צוריק ברענגען דאס איז אין יואל קפיטל ג' פסוק א' והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר, די אייבישטער וועט ארויס לייגן זיין גייסט אויף יעדן מענטש יעדער וועט זיין א בעל רוח הקודש ווייל די שכינה וועט רוען ביי אונז. יעצט דער הייליגער ספר חובת הלבבות ברענגט. אז ס'איז געווען איינער פון די חסידים וואס איז דורכגעגאנגען אויף א נבילה פון א הונט, ס'איז געווען א געפייגערטער הונט און ס'האט זייער געשטינקט, האבן די תלמידים גערעדט צווישן זיך, אוי שטינקט דער נבילה, פוי, ס'איז א גרויל, האט ער זיך אנגערופן, ווי ווייס זענען אירע ציין? האבן זיי פארשטאנען אז מ'טאר נישט רעדן אויף קיין שום גנאי פון קיין שום חי אפילו, און אפילו אויף א טויטן הונט וואס ס'שטינקט טאר מען נישט רעדן, כל שכן אויף א מענטש וואס ער לעבט. ס'דא אסאך זאכן וואס צו לויבן דעם מענטש. ביי די נבילה איז נישט געווען וואס צו לויבן, נאר די ווייסע ציין. אבער ביי מענטש איז נאך דא וואס צו לויבן. יעדער מענטש האט אין זיך געוויסע זייער פיינע גוטע זאכן, און במילא האבן זיי זיך אויסגעלערנט אז מ'טאר נישט רעדן קיין שום לשון הרע אויף קיינעם, נאר אויף אלעם איז דער אייבערשטער ברוגז. אויף דעם שטייט לא רגל על לשונו, דאס איז אין חובת הלבבות אין שער ו', שער הכניעה, פרק ו', מען טאר זיך אפילו נישט צוגעוואוינען אויף די צינג, ווייל ממילא אז מען געוואוינט זיך צו גייט עס שוין ווייטער. יעצט אין ספר אבן שלמה פונעם גאון, דאס איז. פרק ה, קאפיטל ד', שטייט, כל רצון ואהבה ודביקות מקבל האדם מלמעלה, אז די אלע ליבשאפט פונעם אייבערשטן, מענטש האט ליב צו דאווענען, ליב צו לערנען, דביקות השם, אלעס געבט דער אייבערשטער א מתנה פון אויבן. וואס טוט דער מענטש? דער מענטש טוט נישט מער ווי ער דארף מאכן א הכנה, לויט די הכנה, לויט אזוי געבט עס אים דער אייבערשטער. יעצט, די ליבשאפט קומט פון אויבן, לויט וויפיל עבודה ער לייגט אריין. וועגן דעם שטייט והתקדשתם והייתם קדושים, א מענטש זאל זיך מאכן הייליג וועט ער אראפברענגען א געוואלדיגע קדושה אויף זיך, די גרעסטע קדושה איז דאס מויל, דארט הייבט זיך אן אלע קדושות, מיטן מויל. יעצט ס'איז אין די לופט אז מ'האט פיינט אידן, ס'איז צרות, ס'איז אין די לופט אז. רוסלאנד גייט אריינטראגן געפערליכע געוואלטיגע באמבעס מיט מיסילס, טאמער מ'וועט אטאקירן סיריע זאלן זיי קענען אטאקירן ארץ ישראל, מדינת ישראל. דער עולם ווייסט נישט אין וואסערע א געוואלטיגע אנגעשטרענגטע מאמענט אונז לעבן מיר היינט. די גאנצע וועלט איז קעגן דעם איד, און יעדער איז קריגעריש. ווערט געברענגט פון רבי נחמן פון ברסלב אז עס קומט אראפ מחלוקת אויף די וועלט גייט עס אריין צו יעדן איז למעשה אין טאראנטא יעצט דא א מוראדיגע מעשה א שרעקליכע מעשה וואס א ווען איז ארויפגעפארן אויף די סיידוואק און עס האט איבערגעלאזט צען טויטע און פערצען פארוואונדעטע. ס'איז ממש א שרעק, מ'קען שוין נישט גיין אין ערגעץ. אין טענעסי איז אויך דא איינער וואס איז אריינגעגאנגען אין אזא וואפל האוז. און ער האט אפגעהארגעט פיר מענטשן. יעצט אין מאנהעטן איז געגאנגען א אידיש יונגעל, א בחור'ל פון איין און דרייסיג יאר, און איך ווייס נישט ער האט אריינגעבאמפט צו וואס צו א טראק דרייווער, זיי האבן געוואקט ביידע, איך ווייס נישט פונקטליך וואס דארט איז געווען, און דער טראק דרייווער ארבעט פאר א פרעסטידזשעס קאמפאני, א באקאנטע קאמפאני אין אמעריקע און אלל אווער די ווארלד, ס'איז פעד עקס, האט זיך עס געהערט פון פעדערל עקספרעס, פעד עקס.

אין קריטיקעל קאנדישען. רבותי, לאמיר זיך צוריק דרייען צום אייבערשטן. איינער האט אריינגעקאלט און פרעגט א שאלה פארוואס טוט מען גארנישט מ'איז ביזי מקוואות אין אין ענגלאנד מ'איז ביזי מקוואות אין פאנאמא פארוואס דא טוט מען נישט איך וויל דיר מסביר זיין סאיז דא דער רמב"ן שרייבט א בריוו פאר זיין זוהן כל המוקדש מחבירו מוחרב מחבירו ווי הייליגער סאיז אלץ מער איז עס חרוב דאס איז עס. לאז דיך אויסלערנען די אלע רעבעס און רבנים וואס זיי זיצן אויף א שטאט רעדן זיי זיך איין זיי אוינען די שטאט. כ'וויל ענק פארציילן א מעשה וואס כ'האב עס שוין פארציילט איך וויל עס נאכאמאל פארציילן ס'איז געווען א איד ער האט געהייסן הרב הצדיק ר' משה ניישלאס ער האט געוואוינט אין סקווער ער איז געווען דער אפיציעלער רב פון סקווער איז דער ר' משה ניישלאס האט מיר פארציילט איך האב אים צוגעהאלפן צו בויען די גרויסע מקווה די אין מאנסי די גרויסע מיינס איז ווייאלע, כ'ווייס אפילו נישט. און דעמאלטס האט מיך וויזשניצער רבי געלאזט רופן, זכר צדיק וקדוש לברכה, ר' מאטעלע, אז ער וויל נישט מ'זאל אים העלפן מאכן די מקווה. געוואוסט אז איך וועל העלפן וועט עס געמאכט ווערן. פרעג איך אים פארוואס נישט? געזאגט ס'א סקווערע זאך, טשערנאבל, קנאבלעך, קלאבלעך, די אלע שטותים, אז ס'דארף זיין נאר איין מקווה אין שטאט, ווייל אמאל האט די רב געקענט אזוי קאנטראלירן ווער ס'איז געגאנגען אין די מקווה און ווער נישט. היינט איז דאס נישט דא. איך בין אחראי אויף א גאנצע סאך מקוואות, נישט אן א פערמענענט בעיסיס, ווייל איך נעם נישט, איך בין דאך נישט דא קיינמאל, גיי איך ארום איבעראל, הער איך מיך אונטער. עטס ווייסטס, ס'איז דא פון אונז אסאך פרויען וואס זיי פארן ביז די ספרדישע מקווה אויף עוועניו עם, זיי זאגן אז די פאסעטס זענען גאלד פלעיטעד, ס'איז שיין, ס'איז זויבער, ס'נישט קיין חזיר שטאל. ביי אונז ווייסט מען אז אונזערע פרויען וועלן גיין אין מקווה, געבט מען זיי א רפת של בקר, א חזיר שטאל. דעטס ראנג. מען שרייט אויף זיי, דעטס ראנג, ווייל זיי גייען שוין ליידער נישט, ווי לאסט אבאוט טורטי פארטי ענד מעיבי פיפטי פערסענט, ווייל א ניט זאגן וואס האלט שוין העכער ווי איר מיינט, ס'איז א דזשאוק געווארן די גאנצע זאך. מען קען היינט קיינעם נישט צווינגען פאר אידישקייט, מען דארף מאכן ש, אזוי ווי ס'שטייט אין די גמרא אין מסכת ברכות, ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, מיינט מען נישט דו זאלסט ליב האבן. נאר ואהבת מיינט אויכעט שיהא שם שמים מתאהב על ידך, די אידישקייט זאל באליבט ווערן דורך דיר, מען זאל זען קוק אזוי זעט אויס א ערליכער איד, א איד וואס פירט זיך אויף ווי עס דארף צו זיין, דאס איז וואס מען דארף און דאס האבן מיר אונז נישט געטון, מיר האבן גענומען א אידישע טאכטער און זיי מוזן גיין עניוועי, מען האט איר געגעבן א חזירישע מקווה, זיי קומען שפעט טוט מען שרייען אהער מיט איהם איי זי קומט שפעט ווייל זי האט נאך פינעף זעקס קינדער ווייל דער רב האט געזאגט אז מען טאר זיך נישט צושטאפן דעם לאך מען מוז מאכן יעדן יאר פראדוצירן נאך א בעיבי און נאך א בעיבי און נאך א בעיבי און דאס איז אויכעט שקר איך האב שוין מיט דעם געפייט צוואנציג יאר און ברוך השם די רבנים היינט האבן שוין נישט קיין מורא זיי שיקן צו א דאקטער און דער נערוון דאקטער זאגט אז זי טאר נישט דארף זי עס נישט ברענגען יעדעס יאר א קינד נאר יעדער האט געקוקט אויף יענעם רב סאטמאר רב האט געזאגט א גוט ווארט רבי זכרונו לברכה האט געזאגט אז ס'שטייט. פּני הדור כּפּני הכּלב, זאָגט דער רבי אַזױ, װאָס הײסט דאָס? דער הונט אַרבעט פֿאַרן באַלעבאָס, אָבער װען ער קומט נאָענט צו דער קאָרנער, קוקט ער װוּ דער באַלעבאָס װיל גײן, כּדי ער זאָל קענען גײן אין װעג װוּ דער באַלעבאָס װיל גײן. דאָס איז פּני הדור כּפּני הכּלב. יעדער רבֿ האָט געקוקט אױף יענעם, װאָס יענער װעט זאָגן, אױב איך װעל זאָגן, מתּיר זײַן, מתּיר זײַן, מען טאָר נישט. מען האָט אַזױ פֿיל הונדערטער פֿרױען געהרגעט און טױזנטער משפּחות געהרגעט. יעדער האָט מורא געהאַט צו זאָגן, מען מעג, מען טאָר, ס'איז דאָ װעגן, ס'איז דאָ עצות. איך דענק איך בין אליין געווען אמאל אינוואלווד, ס'איז געווען א פרוי וואס איז געווען נעבעך נערוון קראנק, זי האט אזוי געמעגט האבן קינדער ווי אונז מעגן מיר גיין גליטשן זיך אויף אייז, און געגאנגען פון איין רב צום צווייטן מען זאל איר געבן א היתר, איך האב געברענגט ספרים איך האב אלעס צאמגעשטעלט א היתר, ניין מען קען נישט מען קען נישט, דא האב איך געזאגט פאר די פרוי הער אויס דו ביסט נאך אין מצרים פאר מען איז ארויס פון מצרים, די רשעים רודפ'ן דיך, איך געב דיר א היתר, איך בין א רב אזוי ווי יעדער, כ'האב עס נאר נישט געוואלט נעמען אויף מיינע פלייצעס, אבער אויב עס איז נישט דא ווער עס זאל עס נעמען, אויף זייערע פלייצעס וועל איך עס נעמען. און איך האב איר געזאגט וויאזוי זי זאל מאכן אז זי זאל נישט ווערן שוואנגער, זי זאל גיין אפאר טעג שפעטער צו טבילה, און ברוך השם זי האט שוין חתונה געמאכט אירע קינדער, דעמאלטס האט מיך אנגעקאלט א רב און ער זאגט מיר, אוי, טאקע? ס'א גוטע זאך אז דו האסט עס געטוהן. זאג איך, איר זאלט גיין אין דר'ערד, מיט אלע אייערע תורות זאלט איר מיטנעמען אין דר'ערד, איר זענט גארנישט ווערד. אויף וואס לערנסטו תורה? נישט אז קענען העלפן א אידישע טאכטער? זיי משוגעים. עניוועי, איז למעשה איז גייען אונזערע ווייבלעך אין שיינע מקווה'ס איז ממש א מחיה, ווען ס'איז געווען אומזינסט די פארן אריבער די ברידזש און מ'האט געפיקסט די טרעין, איך האב עס געלייגט אויף מיין האטליין אז מ'קען קומען דארט אומזינסט, איז געגאנגען איז געווען מסתם צען צוועלף פרויען פון ווילימסבורג, קודם זי מוז נישט טרעפן קיינעם, און אז ס'איז כשר איז דאך עס כשר, און זי מוז זיך נישט זארגן, אז זי וועט טרעפן איר מאמע'ן אין מקווה צו איר שוועסטער צו איר שוועגער, עה, א מחיה געווען, יעצט אז ס'האט אנגעמאטערט צו קאסטן געלט איז געווארן אביסל שוואכער, ווייל אז ס'קאסט שוין עניוועי אפאר דאלער און מ'דארף ווארטן ביינאכט אויפן טרעין אויף צוריק אויף ווילימסבורג צו אויפן באס, ס'האט זיך אביסל געטוישט אבער ס'פלעגט געבן זייער אסאך דארטן, עניוועי איז למעשה יעדער מענטש, יעדער רב, איז ווערט בעל הבית אויף די שטאט אטאמאטיש, אזוי מיינט ער, עניוועי, איז האב איך געזאגט אז ר' מאטעלע איז געוואויר געווארן אז איך העלף צו ר' משה מאכן די מקווה האט ער מיך געלאזט רופן, ער וויל נישט טשערנאבל, און דער טשערנאבלער האט געהאט טשערנאבלער, וואס הייסט טשערנאבלער, וואס האקסטו א טשייניק טשערנאבלער, ניינציג פראצענט אידן האבן אינדערהיים געגעסן קמח מן השוק אויף פסח, מען האט עס מכשיר געווען, אין שולחן ערוך שטייט ס'איז כשר. היינט עסט מען שמירה משעת קצירה, לאז דא וואס אמאל געווען, אמאל איז מען נישט געווען אזוי ווי היינט, דער דברי יואל, דער הייליגער רבי, איך געדענק עס, כ'בין געווען א בחור, א יונגל אין חדר, איז געקומען אריין דער מלמד, ער האט געהייסן אהרן פאללאק, און ער האט אונז פארציילט אז דער רבי האט אויסגעטון די תפילין וואס ער האט געהאט פון קדושת יום טוב, פארוואס? ווייל מען האט געקענט מאכן די מעברתא מיט די תיתורא עס זאל זיין פונקטליך, א סקווער, וואס אמאל האט מען נישט געקענט דאס אזוי מאכן, האט ער עס אויסגעטון, ער האט א בעסערן הידור, דער קדושת יום טוב האט עס געלייגט תבוא עליו ברכה, אבער עס איז נישט געמאכט אויף צו טון לשם מצוה, עס איז היינט בעסער ווי אמאל, אסאך בעסער, עס וואלט געקענט זיין נאך בעסער ווען די מלמדים כאפן נישט אן יעדעס יונגל ביים פיפיק, און ווען נחמיה וועבערמאן טאטשט נישט סאטמארער בית רחל מיידלעך. באט עניוועי, לאמיר גיין צו די זאך וואס איך וויל צוקומען, האט ר' מאטעלע מיר געזאגט איך זאל אים בשום אופן נישט העלפן, שוין. א מענטש זאגט העלפט נישט און מ'גייט זייער ווייטיג בין איך געגאנגען צו ר' משה און כ'האב עם געזאגט ר' משה טייערער איך וויל אייך מסביר זיין פארוואס איך קען אייך נישט העלפן כ'האב געזאגט די וויזשניצע רבי וויל נישט און ער האט מיר געגעבן א מילתא בטעם ער האט מורא אז אזוי וועלן זיך פרויען ווייסט דרייען צווישן די מקווה'ס און קיינמאל נישט אנקומען אזוי ווי מיר האבן אסאך אינגעלייט ווען זיי גייען אין שול זיי קומען נאך נישט אן ביז צום שול יעצט דעמאלטס ווען איך בין געזעסן ביי ר' מאטעלע האב איך עם געפרעגט דער סקווערע רבי איז דאך אויך ארויסגעקומען פון ברוקלין פון ווילימסבורג און ער האט זיך געבויט א מקווה ביי זיך אין שטעטל, פארוואס האט ער נישט גענוצט די מקווה דאס וואס ר' מאטעלע האט אפגעקויפט, די פסול'ע מקווה וואס ער האט אפגעקויפט פון די רבנים דארט, פון די ראזמאן ברידערס צו וויאזוי זיי הייסן, זאגט ער איר מוזט פארשטיין ס'איז זייער ווייט אוועק, כ'האב דאך געזען אז דער מענטש איז א פארפוילטער קערל דורך און דורך, ווייל פונקט אזוי ווייט ווי ס'איז פון סקווער, ביז די מקווה פון בית ישראל, פונקט אזוי ווייט איז די מקווה פון בית ישראל צו די נייע מקווה וואס ר' משה בויט אין ויואלה, האב איך געזען דער איד איז איין פול אוו האט עיר, דעטס אלל הי איז, נאר ער נוצט זיין שווער אלס ווי מען זאגט מען זאל פאלגן, און דאס האב איך נישט ליב, דאס האב איך נישט ליב, ווילסט עסן חזיר זאגט די וועלט זאל עס רינען אויף די בארד, מענטש זאגט א שמאלץ אויף די בארד פון חזיר ניין איך וויל נישט עס עס לאז דיך וואויל גיין. אין בויך מעג עס אריין גיין נאר אויף די בארד הארס, עניוועי למעשה איז איך האב דאך געזען אז ס'איז פול אוו האט עיר, איך ס'האט מיך נישט אינטערסירט שוין, אבער ר' משה איך האב עס אים פארציילט האט ער געזאגט ר' נחום איך מוז דיר פארציילן א מעשה, פארוואס בין איך געגאנגען ביי די דרײַ און אַכציק יאר אנגעהויבן צו בויען א מקווה, האט ער דערציילט אזוי, ס'איז געקומען א אינגערמאן פון א כולל מיט א ווייב איז א קיס האט געהאט א קינד אין די הענט אויכעט, איז זי געקומען צו אים אז זי וויל ער זאל איר געבן שרייבן א גט, פרעגט ר' משה, די ערשטע זאך דארף מען דאך טרייען אויפצולעבן דעם קאפל, נישט זיך גט'ן. פרעגט ער, איך זעה דו ביסט אזא שיינע פרוי, ער איז אזא שיינער אינגערמאן, און עטס האטס א שיינע בעיבי שוין, פארוואס זאלט עטס זיך גיין גט'ן? זי פארציילט, זי האט פארציילט אז זי האט געדארפט גיין אין מקווה, און דעמאלטס איז דאך נישט געווען אזוי בעיבי סיטערס, און מאנסי איז דאך געווען אזא ארץ לא זרועה. אין מאנסי איז געווען ממש אז האסט געדארפט האבן א טוילעט פעיפער, האסט נישט געהאט א גראסערי האסטו געמוזט ווארטן ביינאכט דיין מאן זאל אהיימקומען און דיך נעמען א האלבע שעה אוועק צו עפעס א גראסערי. עניוועי, זי געגאנגען אין מקווה, ס'איז ר' מאטעלע'ס מקווה געווען, און מ'האט אייביג געזאגט פאר ר' מאטעלע דעם אפגעפליקטן אז מ'דארף האבן נאך צוויי דריי און פיר מקווה'ס, און ער האט אלץ נישט געלאזט ווייל ער האט זיך געפילט אז ער איז בעל הבית אויף אלע מקוואות ווייל ער האט דאך געהאט די גרויסע צענטראלישע מקווה איז ער געווען כאילו דער בעל הבית אויף אלעם און ער האט נישט געוואלט אויפגעבן זיין באלעבאטישקייט און ער האט געזאגט ער לאזט נישט ער לאזט נישט בויען מען האט אים געזאגט ס'איז נישט דא קיין פלאץ ס'איז נישט דא ס'אים אינטערסירט נישט. אויב עס האט דארפן זיין צען מיליאן דאלער פאר לייזער וואלף האגער א בית מדרש וואלט עס געווען מקווה מקווה שמקווה פיקווה. עניוועי, די סוף איז געווען אז די פרוי איז געגאנגען אין מקווה, זי האט איבערגעלאזט דאס קינד אליינס, נישט געווען נאך קיין בעיביסיטערס אזוי ווי היינט, און דאס האב איך מיך שוין איינגעפיקסט אז ס'זאל זיין איבעראל אומזיסטיגע בעיביסיטערס, מידל עידזש פרויען זאלן גיין, טאמער יונגע ווייבלעך דארפן האבן בעיביסיטערס, ס'האט א גאנצע מאוומענט. למעשה איז זי איז אהיים געקומען אינמיטן צו גיין א וואק פון פֿופֿצן צוואַנציק מינוט, זי איז אהיים געקומען זי האט געזען די בעבי וויינט זייער שטארק, זי האט עס אויפגעהויבן בארואיגט געגעבן א באטי, אבער זי האט נישט געוואלט מער צוריק גיין גיין ווארטן נאך א שעה דארט מיט א מאס א בוידעם, זי האט מורא געהאט פארן געזונט פון דעם קינד. זי איז געגאנגען און זי האט זיך גענומען א גוטן שאוער אינדערהיים און גוט אפגעזייפט, און זי געט די מאן איז אהיים געקומען זי האט אים געזאגט יא זי איז געווען אין מקווה אפאר טעג האט זיך אנגעהויבן וויי צו טון די הארץ וואס האב איך געטון אזא רשעות איז זי געגאנגען און זי האט אויסגעזאגט איר מאן האט די מאן געזאגט זיי נישט ברוגז איך בין א בן תורה אויב דו האסט מיך מכשיל געווען מיט נדות איך בין נישט אינטערעסירט מער מיט דיר צו וואוינען און דאס איז געווען וואס זיי האבן אראפגעלייגט פאר ר' משה פון זייערע טענות בקיצור האט ר' משה זייער שטארק זיך צעוויינט. און ער האט געזאגט אזוי פאר דעם אינגערמאן און פאר די פרוי, זוגה בפה לי איסור נדות, ס'איז כריתות, וויל ער וויל א גט, איז ער בארעכטיגט, אבער איין זאך וועל איך דיר זאגן, שלאגן אין הימל בבית דין של מעלה וועט מען מיך. אזוי האט ר' משה געזאגט, ווייל איך האב געוואוסט וואס גייט פאר, איך בין נאכנישט גענוג שטארק ארויסצוגיין קעגן ר' מאטעלע, יעדער האט פאר דעם מענטש מורא געהאט, עניוועי. און זיי האבן זיך געגעט, און זיי האבן מסתם ביידע חתונה געהאט עפטערווארדס, איך ווייס נישט ווער דאס איז אפילו, און שוין. און די מעשה איז א אמת'ע מעשה ווייל איך האב עס אליין געהערט, ער האט עס מיר פארציילט, און איך האב געהערט שוין אז צענליגע מענטשן ווען ער איז ארום געגאנגען נאך געלט פאר די מקווה, ער איז געווען א איד פון עיטי פייוו, האט מען אים געפרעגט גייסטו ארום נאך געלט? זאגט ער איך קען נישט איבערלאזן אזוי מיין די וועלט, איך מוז ענדיגן די מקווה, דאס איז ממש טאפ פריאריטי, דאס מוז ווערן געענדיגט. און ווייל ער האט מתרשל געווען, ער האט עס נישט געטוען אלע יאהרן, זעהט אויס האט אים דער אייבישטער געשטראפט אז דריי צו פיר חדשים פאר מען האט עס געעפנט איז ער געשטארבן, ער האט עס נישט דערלעבט צו זעהן דעם והראני בבנינו ושמחני בתיקונו האט ער נישט דערלעבט, עניוועי דאס איז א מעשה שהיה. יעצט באמת'ן איך וויל אביסל מסביר זיין פאר די אינגעלייט, די אינגעלייט דארפן פארשטיין, ווען דיין ווייב דארף גיין אין מקווה און דו דארפסט בעיביסיטן איז נישט דא קיין תורה, ס'איז נישט דא גארנישט, אלעס רוקט זיך אין די זייט, אויף דעם האסטו חתונה געהאט אז זאלסט ברענגען דורות אויף די וועלט, און דאס לערנען קענסטו לערנען אן אנדערס מאל. איז באמת און ווער ס'איז באמת שולדיג אין דעם גאנצן דיזעסטער איז דער יונגערמאן. ער וואלט ווען געדארפט אנקאלן זיין חבר זאגן איך קען היינט נישט קומען וואטעווער ריזען, און גארנישט זאגן פאר וואטעווער ריזען ער קען היינט נישט קומען, איז למעשה איז דער אינגערמאן נישט שולדיג, און איך זאג עס וועגן דעם באריכות, איך וויל אויסלערנען די אינגעלייט, ווען דיין ווייב דארף גיין אין מקווה אדער דו דארפסט בעיביסיטן פאר עני ריזען, נעמט דאס איבער פאר אלעמען, איטס ביפאר עווריטינג ענד ביפאר עניטינג. יעצט לאמיר גיין צו די סעקאנד אין קאמענד, ווער איז דער צווייטער וואס ער וועט כאפן? זאגסט ר' משה ניישלאס ער גייט כאפן, באט איטס ראנג, ער גייט נישט כאפן, דער וויזשניצער רבי גייט כאפן פאר דעם ווייל ער האט נישט געלאזט, ער האט אנגעקאלט און ער האט געטעראריזירט און געפרעשורט, ממילא אז ר' משה האט נישט געקענט ביישטיין דעם לא תגורו מפני איש און נאך אזא איש אזוי ווי רבותעלע מיט פול פאוער מיט גענגסטערס און אלל אראונד, אה, דעמאלטס וועט עס זיין א קליינער שמייס. פרעגט יעצט דער אינגערמאן פארוואס מען טוט גארנישט פאר מקווה'ס דא? דו ווייסט וואס דא איז פארגעגאנגען? דו האסט אן השגה? דו ווייסט אז ר' משה ניישלאס האט זיך געטרויט, האט זיך נישט געטרויט צו עפענען דאס מויל? דו ווייסט וואס דא איז פארגעגאנגען? ס'איז דא אפאר מאפיא רבנים, דער קלויזנבורגער רב איז אים געגאנגען בעטן ער וויל מאכן אז ס'זאל זיין נישט בור בור על גבי בור ווי סאטמאר רב, ווייל אים איז גוט א דברי חיים'ס מקווה אזוי ווי דער דברי חיים האט עס געהאט, מ'זאל נישט צולייגן סאטמאר רב'ס זאך. איז ר' מאטל האט אים נישט געלאזט בויען האט ער גענומען די מענער מקווה אין בעסמעדרעש און געמאכט דערפון א פרויען מקווה דאס איז א צניעות? דו פרעגסט פארוואס מען טוט נישט? כ'על דיר מסביר זיין איך קום אריין צו א מאדערנע קהלה צו א מאדערענעם רב איך זאג אים ס'איז פסול די מקווה זאגט ער אקעי איטס אלל יורס טעיק קער אוו איט קומסט אריין צו א היימישע שיקט מען דיר גאר אפאר כלבים די נאכהענגערס פון די סאטמארע חברה אין וויזשניץ און די וויזשניצער חברה, ניין ס'איז אזוי און ס'איז אזוי און ס'איז אזוי, וועה וועה וועה, דו האקסט א טשיי, קענסט הלכות מקואות? האסט אמאל געלערנט? ווי גייסטו דיך קריגן? זאגסט א מיינונג? דו ווייסט דאך אפילו נישט וואס א מקווה איז, יעדער וועט שוין קומען דרייען און ברענגען א מעשה א מעשה ליסטער, און דער רבי און דער רב פון די. לאז אפ מיט די שטותים, ס'איז געווען די סאטמארע מקווה ביי די הייוועי, איך האב עס אלץ געטענה'ט, די טראקס טאנצן און די מקווה איז זוחל, איך האב דאך געוואוסט ווייל אברהמעלע כץ האט מיר אייביג געזאגט. האב איך געזאגט נעמטס א סעמענטענע וואנט און בויטס ארום און ארום פון אינדרויסן קיינער זאל נישט וויסן מיט אייזן בעטאן, און מען האט טאקע אזוי געטון און ס'האט אויפגעהערט צו ליקן. איך טריי ענק מסביר צו זיין די אלע פרומע זאכן האבן נאך קיין גוטס נישט געברענגט פאר קיינעם, און איינמאל האט מיר אברהמ'לע כץ געוואלט פארקויפן א בי עס סטארי אז עס איז געווען אייביג נאס דארטן אויף א וואנט, און ער האט אנגעהויבן צו וויינען צום רעבן, רעבע עס איז נאס, כ'האב מורא זחילה, האט דער רבי געשריגן וואוי זיי ווילן מיר שוין די מקווה אויכעט קאליע מאכן, און ס'האט אויפגעהערט, האב איך געזאגט אברהמ'ל דאס איז אדער א בי עס סטארי וואס דו קענסט עס פארקויפן פאר אן אנדער נישט פאר מיר, אדער איז די מקווה פסול, וואס הויה על ידי אדם, אויב דער רבי האט עס געמאכט. דער לעצער האָבן האָפענליך האָבן אַמאָל געזאָגט, אין גיבערס פעלט אויס וואַסער, מען דאַרף שוין האָבן צו טבילה. זאָג איך, דו ביסט דאָך אַ רעבע, לאָמיר זען, מאַך ס'זאָל רעגענען, ס'איז געווען מיטן זומער. זאָגט ער מיר, איך וואָלט עס געקענט טון, איך האָב נישט קיין פּראָבלעם מיט דעם. ער האָט זיך שוין איינגערעדט, ער קען מאַכן רעגענען אויך. הא-הא-הא! זאָגט ער, איך קען עס נאָר נישט טון, ווייל דעמאָלטס וועט די מקווה זיין פּסול אַלץ הויה על ידי אָדם. דאָס זעלבע האָט מיר געוואָלט אברהמעלע קאַץ איינרעדן, דער רעבע מיט אַ מופת, לאָז אָפּ, איין ביסל סעמענט איז בעסער ווי דער גאַנצער מופת. עניוועי, כסדר האָט מען דאָרטן געגעבן. עצות, איך האב זיי געזאגט וואס מען דארף טון, אבער אלעס איז געווען באהאלטן, ווייל זיי האבן מורא געהאט פאר דעם שד, אז ר' חיים מנשה פרידמאן, ווען ער וואלט געוואויר געווארן אז איינער דרייט זיך דארט אין מקווה, וואלט ער געשפרינגען, איי דו ביסט א פוסטע שטריק, אן עם הארץ, א גוטער פארלערנער, קיין מקווה האסטו נישט געקענט, איך האב דיך געכאפט מיט די כלים מקווה, אין ראדני סטריט אז ס'איז נישט געווען אפילו ביז צום נקב השקה, און ווען מען האט גע'טובל'ט. איז ארויסגערינען וואסער און איך האב דיך געכאפט מיט די סאטמארע כולל מקווה געווען פסול לכל הדעות, אים דארף מען טראסטן א מקווה און טאמער וויל אן אנדערע קומען ווערן זיי משוגע, איך כאפ נישט וואס דא גייט פאר, דער דיין רעדט זיך איין ס'מוז הייסן ער קען א מקווה, ער קען נישט קיין מקווה און אז ער קען נישט איז ער ווייטער דיין, די טשיקן מיט די בהמות האט ער דאך אונז געגעבן די נבילות א גאנץ לעבן עניוועי. סאו וואט אר יו וואריד אבאוט? מוזט געבן א פסול'ע מקווה אויך? דו ווייסט וואס מען גייט דורך אין די היימישע עולם? דו ווייסט נישט וואסערע צרות מען גייט דורך? ס'איז דא א רב אין בארא פארק, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען, ער האט מיך גערופן און די גאנצע קהילה, פונקט נחום ראזענבערג, ס'איז נאך געווען פארן חרם, פונקט נחום ראזענבערג, ס'דא אזויפיל רבנים, ס'איז דא איטשע טריגער מיט שמיגער מיט ביגער, זאגט ער קודם כל איטשע טריגער קען נישט וואס נחום קען, איך קען ביידע. און נאכדעם איטשע טריגער איז א מגיד שיעור און ער דערלעבט נישט אנצוקומען צו די מקווה ער געבט אינסטראקשענס ער קען געבן אינסטראקשענס אויף די גאנצע וועלט אין מקווה'ס איך בין געשטאנען ביים מקווה און איך שטיי דארט די גאנצע צייט די גוי שיקט מיך ארויס ער גייט שפריצן הייסע פעך ארום און ארום ס'זאל זיין וואטער פרוף הייסע פעך דאס איז צווישן די אויסווענדיגסטע קרעדל און איך האב געוואטשט די גאנצע צייט איז געווען אייזן דאס וואס איך האב געברענגט פון קרקע עולם און די גוי האט עס אפגעשניטן איך בין ארויס געגאנגען ווייל מען קען נישט שטיין אינעווענדיג ווייל ס'גייט די היץ מיט די דאס קען שפריצן אויף דיר קען מען פארברענט ווערן ס'ליגט גוט דארט איך קום צוריק ס'איז נישט דא איך האב געמוזט איבערמאכן די גאנצע זאך איך זאל האבן א חיבור צו קרקע עולם ווען נישט זאגט דער מנחת יצחק ס'איז א אמבטי גדולה וככלי בתלוש סא עטס גייטס מיר זאגן א טריגער קען זיצן אין בארא פארק און זיין א מגיד שיעור און פֿירן מקווה'ס איבעראל? די זעלבע איז מיט מקווה יו עס עי, איך ווייס נישט, זיי קענען בויען אזויפיל מקווה'ס, זיי האבן שוין געבויט זעקס טויזנט דרײַ הונדערט און פֿערציק מקווה'ס אין אמעריקע לויט זייערע פראפאגאנדע, קודם ווייס איך נישט צו ס'איז דא אזעלכע שטעט, אבער לאמיר זאגן אז ס'איז דא, וויאזוי קען ער אזוי בויען, איך קען נישט פארשטיין, איך אז איך האב א מקווה מוז איך זיצן מינימום צווישן. צוויי און דריי חדשים נאר ביי די בוי, מען רעדט נאך נישט ביים כשר'ן, נאר די תירוץ איז אזוי איך האב באגעגנט א רב, איך וויל נישט זאגן די נאמען פון די שטאט אויך נישט, קיצער איך האב אים געוויזן אז א מקוה פסול ס'איז זוחל, זאגט ער ביסט גערעכט מען האט עס טאקע געבויעט אויף זאמד און מען דארף עס איבערבויען, א יאר צוויי שפעטער האט ער באקומען א צעטל פון מקווה יו עס עי אז זיי האב איבערגעבויעט דארט די מקווה, פרעג איך דעם רב וואס האט מען דא איבערגעבויעט וויאזוי האט מען געמאכט ס'זאל נישט זיין זוחל, זאגט ער עה די מקווה האט ער נישט געטוישט. איך האב געזאגט די מקווה באדערט נישט, טו מאטש מאני, געמאכט א שיינעם אויפנאם צימער, ווען מען קומט אריין זאל זיין א גוטע אויפנאמע, ס'זאל זיין א סיין, און אזוי פאפט זיך יעדער, פרעגסטו מיך פארוואס אונז טוה מיר נישט? פארוואס אונז טוה מיר נישט? איך ווייס פארוואס אונז טוה מיר נישט, יעדער מענטש אין די היימישע געגנט וואס ער וויל עפעס טוהן, קודם איז מען אים מרחק, מען טרייבט אים ארויס, יעצט ווען איך זאל זיין ווי מען זאגט אנעמפלויד, אים מוז ער זיך שטופן, איך דארף מיך נישט שטופן, דו ווייסט וויפיל מקוואות ס'איז דא וואס מען רופט און וואס איך גיי יעדן טאג און יעדע וואך וואס איך געב אינסטראקשענס, יעצט למשל די זומער מקוואות האב איך אליינס אויפגעגעבן, מען האט מיך נישט ארויסגעשטופט פון דעם ווייל ס'איז געווען אזאלכע שקצים ווי ביק, ס'האט געהאט אין מעבר מרדכי דארט איז עפעס א קעמפ וואס מען האט געוואלט אן אייזן בעטאן און למעשה האט עס געליעקט נאך צוויי דריי וואכן פלעגט זיין געהעריג זחילה נאכדעם האב איך געהאט א מקווה אין ניו העמפשיר ס'איז געווען געהעריג זחילה, כ'האב געזאגט מ'זאל עס אפשפארן, איז יענער רופט זיך רימעניצער רבי שיק דאכט זיך מיר הייסט ער האט עס נישט געוואלט אפשפארן, ס'איז לצים, ווען ס'קומט אריין צו לייגן א דאלער זענען זיי לצים, איז ממילא פרעגסטו פארוואס מ'טוט נישט? ווער האט געדולד און כח זיך צו שלאגן מיט דאס היימישע סאקמערע מאפיא? ביי זיי איז דאך אלעס גוט, זאגסט איין ווארט קומען זיי מיט א מיט א ביקס און מ'שיסט, קיינער וויל נישט מיט זיי האנדלען. דו רעדסט דען דא פון נארמאלע מענטשן? ס'איז געווען די מקווה אין בארא פארק וואס דאס איז אויף פארטינט עוויניו, פליישמאן, פליישמאן איז געווען אזא מין טייערע איד עטס האטס נישט קיין השגה, ער האט בודק געווען א קינד אז ער האט א פיפיק, און ער פלעגט אים מאכן משכב זכר אין די מקווה ווייל ער איז דאך געווען דער באלעבאס און ער פלעגט זיי לאזן קומען אומזינסט אין מקווה, און איך האב געהאט קאמפלעינס לעצטנס, נישט לעצטנס, כ'האב דאך אים ארויסגעשטופט, איז געווען קאמפלעינס אפאר יאר צוריק אז ער פלעגט נאכבאגלייטן דאס קינד. ביז די פערציג יאר, כ'האב א איד וואס ער איז פערציג יאר, ער זאגט דער פיפיק פון פליישמאן האט נישט אויפגעהערט אריינצוגיין אין מיין מחילה פון ווען איך בין געווען זיבן ביז ביי די פערציג, איך האב עס אפגעשטעלט, איך האב איבערגעקערט בארא פארק, געזאגט די רבנים דער מענטש איז נישט באגלייבט אויף א מקווה, אויב מען טוישט אים נישט זעץ איך אים איין, האט ער נאך מורא געהאט, פארשטייסט דאך ער האט דאך אפאר הייזער אויך, ער האט נישט נאר געבויט די מקווה, ער האט נאך צוגעבויט פאר זיך אפאר הייזער אויך, האט ער עס געגעבן פאר איטשע טריגער. און איצי טריגער איז א מגיד שיעור. איז דען דא א מענטש וואס פולי ריספאנסיבל די האול טיים פאר די מקווה? איז דא א מענטש וואס מען פרעגט אים וואס צו טון? איך האב דעמאלטס איבערגעקערט די שטאט, זיי האבן געהאט די שוואכסטע מקווה, האט די דברי יואל געזאגט אויף די מקווה נאך יארן צוריק, פערציג יאר צוריק, ס'איז א שוואכע דארפערישע מקווה, ס'האט געהאט נאר איין נקב השקה, ס'האט נישט געהאט קיין זריעה, ס'האט נישט געהאט קיין ארטיזשען וועל, שפעטער אז מען האט זיך געשלאגן איז געגאנגען איינער וואס האט גערעיזט פאר דעם געלט, כ'מיין אז ער הייסט הארוויץ דרייצען ר' זיין אייניקל, ער האט גערייזט פאר דעם געלט און ער פאר דעם, איך בין געקומען דארט די מקווה איז געווען זוחל און דרויסן פון די אנדערע זייט וואנט איז געווען פיל מיט וואסער, האט מיר געזאגט דארטן דער פליישמאן טאמער וועסטו רעדן איין ווארט מ'עט געוואויר ווערן דו האסט גערעדט וועט מען דיך הרג'ענען, זאג איך פליישמאן דו ווייסט נישט מיט וועם דו רעדסט דא, דו רעדסט דא א מענטש אז איך וועל דיך ארויס טראגן פון די מקווה, און ער האט געלאכט דעמאלטס, שפעטער געקומען אלע רבנים זיי האבן מיטגעהאלטן מיט מיר, פארוואס? אויך נישט ווייל איך קעגן פליישמאן. ווייל איך בין אריין כ'האב בודק געווען די מקווה און כ'האב געטראפן א לאך א גרויסן וואס מען קען אריינקוקן פונעם בוילער רום און זעהן יעדע פרוי ווי זי גייט אראפ און דארט האט ער געהאט א בעט און מען האט עס דיסקאווערט דעמאלטס האט מען אים געזאגט פליישמאן ס'איז אידער אר פארשטייסט פרעגסטו יעצט פארוואס מען טוט נישט וויפיל מען האט געטרייט צו טון האט מען אלעס געשטערט. כ'האב געמאכט אין סקאליע מקוה אין די קאנטרי. כ'האב געמאכט א דאך. אבער די דאך איז געווען פסול. און כ'האב באצאלט. כ'האב געשנארט געלט פאר דעם. כ'האב באצאלט דריי טויזנט דאלער. איז געגאנגען דער שייגעץ ביק דער דר'ערדליגער. ער האט געזאגט ס'איז א שיינע דאך. ס'איז אזוי מפליא געווען. ער האט געהערט נחום ראזענבערג האט עס געמאכט. און איך בין געווען פיינע חיידעם. איט גאוס בעק טען טוועלוו יערס אגאו. האט ער עס אראפגענומען. ער האט עס צובראכן. ער האט צוריקגעלייגט א נייעם פסול'ן דאך. זארגסטו דיך פארוואס מ'טוט נישט. נישטא וואס צו טון. כ'האב געשריגן פאר פאדוואן אין לאנדאן אז מ'בויעט א מקווה אין גאלדערס גרין, איך בין אוועק, ווייל זיי האבן מיך נישט געפאלגט. ס'איז געווען דארט איינער שטיינהארט, א דר'ערדליגער. ער האט זיך אמאל אויפגעטון אז ער האט סנאו-קרעסט אייזקרים, האט עס פארקויפט. פרעג איך אים, ווי האסטו געהאט סטראבערי? די פלעיווער לאזט מען דאך נישט נוצן. זאגט ער, איי שאוד די רבנים אנלי וואט איי וואנטעד טו שאו דעם. און ער האט געמיינט ער האט אויך געטון אזוי מיט מיר. איך האב געדארפט קומען למשל דעמאלטס און דעמאלטס. צוויי וואכן פריער האט ער שוין געמאכט אלעס פסול. סא איי וואלקד עוועי, איך האב אים איבערגעלאזט. דו פרעגסט פארוואס מען טוט נישט? מען טוט, מען דארף זיך הרג'ענען מיטן בעל דבר, און מען דארף זיך הרג'ענען מיט די בעלי בתים זאלן געבן געלט אויפצופיקסן, און מען דארף זיך הרג'ענען מיט יעדן משוגענעם דער וואס זיצט אויף די באורד. וועגן דעם טוט מען נישט. מען טוט נישט, מען ווערט גרוי און אלט צו טון. כ'בין געווען יעצט אין פענעמא. זאגט ער לויט ווי איר לייגט אראפ דארף עס קאסטן צען טויזנט דאלער און אונז האמער עס נישט, וואס מיינסטו איז געווען דער סוף? איך וועל דיר דערציילן וואס איז געווען דער סוף, איך האב פון מיין טאש געגעבן דרײַ טויזנט פֿינף הונדערט דאלער פון מיין טאש, איך האב געגעבן אביסל מער נאר ס'איז געווען צוויי אידן וואס האבן מיטגעהאלטן מיט די גאנצע זאך און זיי האבן געהאלטן אז דאס איז ממש אביוז, האבן די צוויי אידן געגעבן צו שטייער איינער פֿינף הונדערט און איינער טויזנט, דאס איבעריקע איז געלעגן אויף מיר, פרעגסט פארוואס מ'טוט נישט? ווען א מענטש וויל היינט טון אין א מקווה דארף ער זיין א מיליאנער ער זאל קענען באצאלן אלעס, ווען נישט וועט מען זיך אפילו נישט לאזן פיקסן, פארוואס מען טוט נישט, מען טוט יא, ס'איז גוט צו קאמפלעינען, נאר באמת וואלט געדארפט זיין אין ווילימסבורג טאקע נאך אפאר מקווה'ס אבער ס'מוז ארויסגיין פון די רבנישע הענט, סאקמער קאקמער איז באלעבאס אויף די מקווה'ס, מענדעלע חזר ראבער האט אריינגעשטעלט א גלאזערנע וואנט וואס ער האט געזען דא אין דאונטאון ברוקלין אין חב"ד, געשטעלט, כדי די באלאניט זאל נישט זעהן די פרוי, און די באלאניט האט מיך אפגעקאלט, זי זעהט נישט די פרוי אינגאנצן, ס'איז אלס א בלאף די גאנצע זאך אז זי שטייט דארט. בין איך געגאנגען כ'האב געשיקט אפאר רבנים זאלן זיך אומקוקן, און זיי האבן געזאגט פאר מענדעלע'ן הער אויס אויב דו נעמסט עס נישט אראפ קומען אונז ארויס א בריוו אז דאס איז א פסל'ע מקווה, האט ער נישט געהאט קיין ברירה האט מען עס פאראכטן, מ'האט אראפגענומען די וואנט. יעצט וויל איך פארשטיין דעיס דארף דורכגיין א מענטש וואס ער טוט פאר מקווה'ס, איך דארף מיך מיט יעדן משוגענעם ארומשלאגן? מענדעלע האט געלייגט די וואנט אז די באלאניט זאל נישט זעהן צו די פרוי האט אייגענע האר צו נישט ווייל די רבי האט געוויינט וועגן ביי האר? אזאלכע שטותים! פרעגסטו פארוואס מען טוט נישט? דו ווייסט וואסערע גיהנום מען גייט דורך? איך וויל דיר זאגן נאך א זאך. דאס איז האבן מיך געלייגט אין חרם צען יאר צוריק ווייל איך טריי צו פריווענטן מען זאל נישט טאטשן די קינדער דעס איז מיין גרעסטער גליק געווען אבער נישט יעדעס מאל ווען איך פלעג פארפירן ביי מקווה מ'זאגן מ'גייט דיך לייגן אין חרם איצעלע פומפ האט שוין גראד דא אנגעקאלט כ'האב קיינמאל זיך נישט געשראקן פאר אים אבער יעצט אז איך בין שוין אין חרם בלייב איך דארטן איים העפי. סא וואס סטראשען זיי יעצט? יעצט קענען זיי גארנישט סטראשען יעצט אז איך קאל אפ א רב דיין מקווה איז נישט כשר ער מאכט אין די הויזן און ער לויפט עס פארעכטן סא פרעגסטו פארוואס אונז טוה מיר נישט פארוואס איך בין ביזי מיט א מקווה אין לאנדן מיט א מקווה אין לאנדן בין איך געווארן ביזי ווייל א אינגערמאן האט מיך אפגעקאלט און איך האב אים ריקארדעד ער זאגט אז מען האט געשריגן אויף זיין ווייב שוין צוויי יאר וואס זי גייט נישט אין מקווה האב איך געזאגט איך בין דיך מוראדיג מקנא דו קענסט דיך איינהאלטן צוויי יאר wow ביסט דאך א אינגערמאן. זאגט ער ווער האלט זיך איין? איך פאפ א בעיבי יעדעס יאר, איך האב דאס אלץ ריקארדעד? און איך בין געווען אין ארץ ישראל בין איך געווען ביי ר' מאיר פוזן, איך האב עס דערציילט פאר זיין פרוי פאר זיין רעבעצן און זי האט עס נישט געגלייבט, זאג איך כ'לאז עס אייך הערן איך האב נישט קיין פראבלעם, איז אראפגעפארן נאך דעמאלטס וואך זי מיט איר מאן צו רב פאדווא'ן און מען האט אים געצווינגען אז מען מוז מאכן נאך א מקווה, האט מען געמאכט אין די אלטע מקווה אין די סאטמארע מקווה, איך ווייס נישט צו וועלכע ס'איז ביי עליענס צו ווי, איך ווייס נישט. האט מען געמאכט דארטן א א יעצט נאך אַכצן צימערן מיט צוויי מקווה'ס, דו ווייסט וואס אונז גיימער דורך דאס גיהנום, רעבעצן פוזן איז געווען א מקווה אידענע זי האט געזאגט ס'איז געווען א חרושת'ע האט קיינער נישט געוואלט זיין פארוואס ווייל דער מאן האט מוזן ווארטן נאך א שעה ביז זי קומט אהיים און זי האט עס אלץ געטוהן זי האט א געפיל צו דעם. איז במילא אז זי האט זיך אראפגעזעצט מיט פאדעווע, למשל איך האב אים אלץ גערופן פאדעווע, האט זי געזאגט אנטשולדיגט אז איר רעדט מיט מיר וויל איך הערן הרב פאדעווע, ווייל זי גיט אים אפ רעספעקט, זי אליין א דיין'ס א טאכטער. איז בקיצור דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען, מען האט זיך געשלאגן און געהארגעט, און קיינער האט נישט געוואלט און מען האט נישט צוגעלאזט, כ'האב געמאכט א מקווה אין מאנקטאן קענעדע, ס'איז דארט נישט דא קיין מקווה מסתם צוויי דריי הונדערט מייל ארום און ארום, און ס'איז דא אין סעינט דזשאנס ס'איז נישט קיין כשר'ע. און ס'איז דא אין העליפעקס און ס'איז נישט כשר. עניוועי, האב איך געמאכט דארט א מקווה. דו ווייסט אז אונז האמיר געשאפט די געלט פון דא, פון פלעטבוש. ס'האט מיר ארויף צוגעהאלפן, מ'האט געשאפט יעדע פעני ווייל די חברה האבן נישט געוואלט וויסן פון אזא זאך ווי א מקווה. זיי האבן זיך געשעמט באט זיי האבן נישט געהאט קיין מקווה. מ'געשאפט דארט אריבער הונדערט טויזנט דאלער. און היינט איז עס אזוי לשם ולתפארת אז ס'איז דא מסתם צוואנציג דרייסיג קינדער וואס זענען שוין געבוירן פון די מקווה, ס'איז דא קינדער וואס זענען שוין זיבן און אכט יאר אלט וואס זענען געבוירן פון די מקווה, און ס'איז דא א תלמוד תורה מיט אלעם, פרעגסט פארוואס מען בויעט נישט? ווייל יעדער שטערט. די גרעסטע שטער פארן בעל דבר איז אז ער זאל קענען שטערן א מקווה. בזעם תצעד ארץ זאגט דער בעל שם הקדוש זעם איז זביחה, זיין, און עין איז עירוב, און מ' איז מקווה. די דריי וויל דער בעל דבר שטערן ווייל אז ער האט די דריי, אז ער האט נישט קיין כשר'ן עירוב און איז מחלל שבת, און אז ער האט נישט קיין מקווה קיין כשר'ע, און די קינדער ווערן געבוירן בני הנידה און מ'איז בועל הנידה, און נאכדעם האט מען זביחה אז מ'פרעסט זיך אן מיט טרייפות, האט ער די גאנצע שטאט עניוועי, ער ברויך נישט מער. איז אויף דעם לייגט ער געוואלדיגע יסודות. פרעגסטו פארוואס מען טוט נישט? וויפיל געלט אונז האט מען שוין אויסגעגעבן, וויפיל טרערן האבן מיר אויסגעגעבן, מען האט געבעטן דעם אייבערשטן אז מען זאל קענען, מען זאל אריינלאזן און מען זאל קענען פאררעכטן, און נאכדעם דארף מען נאך האבן סייעתא דשמיא עס זאל רעגענען און אהער מיט אהין. עניוועי, כ'האב דאס נאר געוואלט זאגן אז דער עולם זאל נישט מיינען אז אז ס'איז חלילה אלמן ישראל, ס'איז לא אלמן ישראל, אונז טוען מיר וואס מען קען מיר, נאכדעם איז דא אזאלכע גרויסע ארגענעזעישאנס וואס זיי טוען גארנישט, זיי כשר'ן סתם געלט, און נאכדעם געבן מיר זיי זאגן אה! מקווה יו עס עי! קענסט עס רופן יו עס בי! שטותים מיט הבלים די אלע זאכן.

געוואלד. יעצט האט זיך שוין אנגעהויבן די געפארעכצער אויף מירון, כ'האב געוואלט נאכאמאל מעורר זיין די אלע וואס לאזן די מענער צו פארן אויף מירון, זאלן מאכן זיכער אז זיי פארן מיט לאזט נישט ענקערע מענער אליינס, אין ארץ ישראל איז דא פלעצער ווי מען גייט ליידער, קאסט נישט קיין סאך, קאסט צען שעיקל קאסט א שטופ, ס'איז דא אין בית החיים אין ראשון לציון זיצן זיי אויסגעלייגט די מוידן אויף די קברים, ארץ ישראל האבן זיי פלאכע מצבות אזוי ליגענדיג, און צען שעיקל און ס'פארט ווייטער, רבותי איך וויל ענק זאגן. ווי הייליג דאס פלאץ איז ארץ ישראל און ווי הייליג ר' שמעון איז און די גאנצע הילולא איז כל הגדול מחבירו מוחרב מחבירו כל המקודש מחבירו מוחרב מחבירו שטארק וואטשן לאזט נישט די מענער זאלן פארן זיי פארן דארטן אויף צפת און און פארן זיי ארום טיולים ס'דא אזאלכע וואס זיי קומען נישט אן אויף מירון אינגאנצן מאכט זיכער אז נארמאל פארט און ריין היינט האב איך געטראפן דא איך בין דורך געגאנגען די גאס דא אויף קליימער שטעלט מיך אפ א פרוי איך קען זי נישט זי קען מיך נישט איך האב קיינמאל נישט געהאט איך טאטע, איך ווייס אפילו נישט ווער זי איז, זי זאגט, געבענטשט זאלט איר זיין, איך האב געזאגט פאר מיין מאן וועסט פארן אויף מירון, נאו פראבלעם, אדער נעם נאך א טיקעט פאר מיר, אדער לאז איבער א גט אויפן טיש, מער דארפסטו נישט אהיים קומען, איך וויל זאגן פארן עולם זאל זייער וואטשן, ווייל דארט איז די ארגסטע פלאץ וואס איז דא, און נאכדעם זאל דער עולם זייער שטארק נזהר זיין מען זאל נישט דינגען קיין קאר, זאל די. זיך דינגען חלילה א קאר, און אפילו דו האסט פול אינשורענס, וויבאלד דו ביסט אן אמעריקאנער, מ'וועט דיך קודם כל אפשטעלן, מ'וועט צונעמען דעם פאספארט, עסט אריינגיין אין שפיטאל, מ'וועט טשארדזשען אלס גרויס געלט, עסט נישט האבן צו באצאלן און ס'וועט זיין אויף גרויסע צרות. האלט דיך ארויס פון די זאכן, זיי נישט קיין ביג שאט, דרייוו נישט קיין קאר, קענסט פארן אדער מיטן באן. אדער מיטן באס. טריי צו לעבן א נארמאל לעבן דארטן און צי נישט איבער די שטריקל. נאכדעם דארף מען זיין זייער פארזיכטיג ווייל אז מען דרייווט און מען פארט מיט א gps, דענק איך האב אמאל געדרייווט רב חזקל ראוד כ'האב געהאט א gps ס'איז געווען זיין שוועסטער'ס יארצייט צו וואס, האט ער מיך געבעטן כ'זאל אים אריינדרייוון פון מירון קיין בני ברק און צוריק אויף מירון, כ'האב עס געדרייווט מיט א דזשי פי עס, מ'איז דורכגעפארן עפעס אן אראביש דארף, כ'האב שוין געמיינט אז דאס איז די ענדע פון אונזער לעבן, און למעשה בין איך עפעס ארויסגעקומען דורך עפעס א זייטיגע גאס וואס דארטן ליגט ר' חנניה, א גאנצע בית החיים איז דארט דא, אבער איך וואלט קיינמאל נישט אליינס געפארן דארטן ווייל די אראבער זענען דאך מסוכן, ס'איז אזוי געשען האב איך א יאר צוויי צוריק, ס'איז געפארן בחורים און עפעס אריינגעפארן אין עפעס א ראנג דארף,

ער זאגט טאמער יא האבן זיי לעכט אין שטוב, עניוועי ס'איז געווען א מורא'דיגע זאך, אבער ס'איז געווען א שיינע זאך, ס'איז געווען א קידוש השם, אבער למעשה זוך זיך נישט קיין צרות, די דזשי פי עס'עס זענען נישט אויסגעשטעלט אז דו ביסט א איד און יענער איז אן אראבער, און ער קען דיך גוט פארפירן, און נאכדעם זאלסטו וויסן נאך א זאך, ספידינג איז דארט זייער שטרענג, ס'דא פאליס, ס'דא אנמארקד וויהיקלס, און אויכעט רעדן און טעקסטן און. ווייל יו דרייוו, די אלע זאכן איז נישט עקסעפטעבל דארטן, מען נעמט דיר גראד צו די קאר, און נאכדעם דארפסטו וויסן נאך א זאך אז טאמער פארסטו מיט אסאך קינדער און נישט יעדער האט א סיט בעלט, אין ארץ ישראל מוז מען אויכעט צובינדן, אין די בעק סיט מוז מען אויך צובינדן, טאמער בינדסטו נישט צו, מען כאפט דיך אז דו ביסט נישט צוגעבינדן, איז קודם קאנפיסקעיטן זיי די קאר אויף אפאר טעג, דארפסט דורכגיין א משפט, קענסט בלייבן אן א קאר, א אינגערמאן. האט אריינגעשריבן דא אין אמעריקע אפאר טעג צוריק אז ער איז אויפן דזשערזי סעווענטין אין פאלעסיידס און די פאליס האט אים אפגעשטעלט ווייל ער האט נישט געהאט פאר די קינדער א טשיילד סיעט ער האט אריינגעשריבן ווער ס'קען אים ברענגען זאל אים קומען ברענגען ווייל די פאליס לאזט אים נישט פארן ווייטער און די זעלבע געווען ס'איז דא יעדעס יאר זומער מענטשן פארן אויף קענעדע פאליס אין אפסטעיט כאפט דיך זיי נעמען דיר צו די קאר ס'איז געווען אמאל פאר א יאר צו פאר צוויי יאר האט מען אפגעשטעלט א אינגערמאן ערגעץ אויפן עיטי סעווען אלל די וועי אפ און מ'האט אים געזאגט. אז וויאזוי האסטו נישט קיין קאר סיעט פאר דעם קינד, בקיצור מען האט אים געזאגט דו קענסט נישט ווייטער פארן, און אים האבן זיי אריין געשטעלט דרייסיג טאג אין חד גדיא ווייל ער איז געפארן ביז אהער, און מען האט געלאזט די פרוי אינמיטן די ראוד סטרענדעד, זי האט געמוזט צאלן גרויס געלט איינער זאל קומען זיי אויפפיקן און זיי אהיים דרייוון. און וויבאלד דער מאן איז שוין נישט געווען דארטן, בקיצור ס'איז געווען נאך א סוט, זיי האבן געברענגט א סוט, רבותי, שפילטס אייך נישט ארום, עטס זאלטס געדענקען וויפיל פרידאם אמעריקע האט, און וויפיל פרידאם ס'איז דא אין די גאנצע וועלט, איז דאס אלעס נאך נישט פאר א איד, אונז זעמער אין גלות, דער אייבערשטער וויל אונז ווייזן, דער גוי האט פרידאם, דו האסט נישט, פארוואס? סוף כל סוף זעמער אין גלות אונז זעמער דא צו טוהן זאכן פארן הייליגן באשעפער'ס נאמען, איז למעשה וויל איך ענק זאגן, די ארץ ישראל'דיגע פאליס זענען גארנישט ווייניגער ווען ס'קומט צו אן אמעריקאנער, בפרט נאך א פרומען, ווייל זיי ווייסן אז די פרומע טוהן זיי אן גרויסע צרות, איז במילא זאלט עטס זייער זייער שטארק וואטשן וואס עטס טוטס, דאונט דא טינגס דעט יו שאדנט בי דואינג, עטס זאלט אויך וויסן נאך א זאך, אז דו נעמסט אן אדישענעל דרייווער אין ארץ ישראל, ביסטו מחיוב ארויפצושטעלן אויף די ווען דו דינגסט די קאר אפן רעדזשיסטער. סטרעישענס אויפן קאנטרעקט ביסטו מחיוב ארויפצושטעלן זיין נאמען, טאמער נישט טאר ער נישט דרייווען די קאר, טאמער דרייווט ער די קאר ביסטו אויף גרויסע גרויסע צרות, און זיי קענען דיך איינזעצן אויכעט, און טאמער מאכסטו אן עקסידענט איז נישט דא קיין אינשורענס, און מען דארף זייער זייער שטארק וואטשן אויף דעם, ס'איז געווען א יאר צוריק האט א בחור געדרייווט אפאר בחורים ליידיגייערס האבן געדינגען קארס און זענען געפארן און זיי האבן שיער דערהארגעט א פרוי און זיי האבן זיך אליינס שיער דערהארגעט.

ניין ניין אונז אונז האבן זיך שוין אליינס דורכשטופן, עניוועי דאס איז וואס דא גייט פאר, יו העוו טו בי ווערי קערפול, יעצט ס'הייבט זיך אן א מעשה מיט עסן, וואס מעג מען עסן וואס נישט, מיר האט מיין רעביצין דערציילט וואס די רעביצין שטערן מיר, האט זי געזאגט יארן צוריק, זי פלעגט ארויסהעלפן אין די קאך, און זי האט געפרעגט איר מאן מען ברענגט דארט אריין טשיקן פון די און די דארף, א קיבוץ ערגעץ, האט איר מאן געזאגט איך אסר דו זאלסט אריינטרעטן אין די אין דעם גאנצן קעכעריי, דער קעכעריי. איז נבילות און טריפות. ס'איז געווען אזא שוואכע דארף ס'האט אפילו נישט געהאט קיין הכשר פון די רבנות. דאס געט מען אונז צו עסן. כ'האב ענק געזאגט די אלע חלוקות, דארטן דאמפט מען די אלע טריפות. אין סאטמאר אויך אזוי. וואו דאמפט מען די אלע טריפות פון די שחיטה פון ערב יום כיפור? אין קעמפ אריין. דער בחור, דער יונגל, פאר דעם געט מען די טריפות. שטעל דיר פאר, א בחור פארט זיך אויפארבעטן אביסל קדושה וטהרה אין א קעמפ, ער וויל זיך פירן ערליך, וואס טוט מען? מ'איז אים מפטם עגלים, מ'איז מפטם כריי נבילות און טרייפות, און דאס איז א גרויסע שעים וואס מ'טוט. יעצט אין דעם הכנסת אורחים, וואס דאס איז ר' שמעון'ס הכנסת אורחים און די גאנצע באלאני, איז געווען אזוי, פאר צוויי יאר איז געווען א פרוי וואס איז געווארן נאסרה על בעלה, און זי האט געהאט א ממזר אויכעט, ווייל איינער פון די פירערס האבן איר מפתה געווען, דער זעלבער יעניגער איז געווען אין אמעריקע א גאנצע ווינטער באהאלטן, יעצט איז מען געוואויר געווארן אז. זיין אייגענע טאכטער זאגט אז ער האט מיט איר געוואוינט. איז אויך געקומען צוויי פון זיינע זין ארויס קעגן אים. ס'איז צרות, צרות ווי א בארג. עניוועי, זיי געבן אונז צו עסן, זיי זענען היימיש מיט די פרויען, ס'איז א מחיה. יעצט אינעם ארומגיין לעבן מירון איז דא רעסטעראנטס וואס זיי שרייבן בהשגחת הבדץ, בדץ מיינט נישט די עדה החרדית, נישט ווייל זייערס איז כשר, עס איז די זעלבע נבילה, נאר. בדץ מיינט א בית דין צדק. זיך נאכפרעגן וועלכע בית דין דאס איז, עס מסתמא נישט עסן ביי זיי אפילו א קענדי, נישט נאר פלייש. און מען גייט אריין אין אלע האטעלן, מען דארף וויסן רוב האטעלן האבן נאר א הכשר פון די רבנות, און דו דארפסט וויסן צו דו האלטסט ביים עסן פלייש פון די רבנות. איך זאג נאכאמאל, נישט אז די עדה איז בעסער און ס'איז מער כשר'ער, נאר על כל פנים, איף יור דואינג סאמטינג, נאו וואט יור דואינג, דאנט געט קעריד עוועי. און נאכדעם הייבט זיך אן די זנות. די זנות פראגראם אין ארץ ישראל איז אזוי נפרץ די זנות, זייער אסאך ספרדישע מיידלעך ווען מען כאפט זיי און מען זעצט זיי איין קענען זיי איבערווייזן אז זיי האבן פשוט נישט קיין לחם לאכול, זיי טוען דאס פשוט פאר פרנסה, און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם, ווייל דער גאווערמענט קען נישט אראפ לייגן די פיס, יענע ברויכן אויך עסן, און דו דארפסט נישט זיין דארט ווער דו זאלסט שטופן, איך וויל נאכאמאל מסביר זיין, טאמער גייסטו שטופן מיט א נקבה, מאך זיכער אז דו האסט די גומי אויף דיין פיפיק, מאך זיכער אז דו ביסט נישט בועל א נקבה מיט דעם גיד נאקעטערהייט, ווייל טאמער יא גייט געשען איינס פון צוויי זאכן, אדער זי וועט שוואנגער ווערן האסטו פאר די נעקסטע אַכצן יאר א צרה אויפן קאפ, פלאס פעימענטס, גראד נאך ביסט אן אמעריקאנער, אדער דו האסט נאך א זאך וואס דאס איז אן ערנסטע פראבלעם, ס'דא פֿינף. סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס, ס'הייסט עס טי די, טאמער חס ושלום דו כאפסט איינע פון דעי איז דיין לעבן פאריבער, קודם לאנג גייסטו נישט לעבן, נאכדעם מיט דיין ווייב קענסטו מער נישט וואוינען, ביסטו מחיוב צו זאגן, קענסט נישט וואוינען אין א הויז מיט קינדער, וועסט איבערלאזן אביסל קידוש וויין פאר זיי וכדומה, ביקאוז וועסט דזשעפערדייזן דיין גאנצע משפחה, סאו ס'דא אזא זאך ס'הייסט א קאנדאם, א קאנדאם.

און ווען נישט זעצט מען דיך איין, און אין די זעלבע צייט זאלסטו וויסן אז דו קענסט קראנק ווערן, און איך האלט אז קיינער איז נישט אינטערעסירט וועגן איין שטופ אז זאל קראנק ווערן, דאזענט פעי, פארנעם די גומי, ס'איז נישט אזוי עראוזינג, באט יו גאנא העוו טו סעטל פאר סעקאנד בעסט, אדערווייז יו וויל העוו א מיזערעבל לייף אנטיל יו פיניש, און אלע קינדער און אייניקלעך וועלן זיך האלטן ווייט, איך געדענק איך בין געווען אמאל ביי א לוויה, איינער פון אונזערע כ'מיין פון די סאקמערע, מ'האט נישט געלאזט קיינעם גיין נאנט צו די לוויה ווייל ער האט געהאט. עידס, נאר קיינער זאל נישט קעטשן, נאכדעם וואס מען האט אים גע'טובל'ט אין די מקווה האט מען אויסגעליידיגט די וואסער, מען האט עס העווי דיסאינפעקטענט האט מען עס אויסגעוואשן די מקווה, און אלע חברה קדישא האבן אנגעהאט גלאווס, ס'האט אויסגעזען פאני אבער די יודעי דבר האבן געוואוסט פארוואס דאס איז אזוי, דאז איט ריעלי פעי? טינק אבאוט איט, און זאלסט אלץ געדענקען אז דער אייבערשטער איז א מוסר שור, גמרא זאגט וואס הייסט עבירה? מענטש טוט עס בסתר און דער אייבערשטער זאגט עס אויס בגלוי, און אויסער דעם האסטו נאך א מורא'דיגן פראבלעם, ווייל ווען ס'פארן דארטן בחורים סיי אינגעלייט סיי גרושים. יעצט איז אויך דא אסאך אזאלעכע בעדער אין ארץ ישראל, ס'איז דא ווי מ'גייט צוועלעווע ביינאכט ביז א גאנצן ליל שישי. יעצט אז דו ווילסט פארן זינדיגן פאר לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה גיי זינדיגן, טו נישט די אלע משוגענע זאכן אז דו פארסט פאר ר' שמעון און מען דארף זיין אין צפת אויף שבת. א גאנצע מדובר אין שולחן ערוך צו מיט די אייגענע פרוי מעג מען וואוינען אינעם אחור. מדובר אין שולחן ערוך, ס'איז נאר באקראי, ס'איז נאר טאמער מ'איז נישט מוציא זרע לבטלה, ס'איז דא א גאנצער מדובר. ברענגט ראשית חכמה אז אין צפת איז געווען א איד, וואס האט געוואוינט מיט זיין ווייב אינעם אחור, זי איז געקומען צום בית דין זי האט געזאגט, כ'האב מיך געלייגט אזוי ווי א אידישע טאכטער דארף זיך לייגן, און והפך את השולחן, ער האט איבערגעדרייט דעם טיש, האט זי געזאגט בלשון נקי אז ער האט מיך איבערגעדרייט און האט אריינגעשטופט אין אחור. האט מען אויף אים גוזר געווען חרמות, מען האט געבלאזן מיט שופר, מען האט אנגעצינדן שווארצע לעכט און מען האט אים ארויסגעטראגן פון די שטאט, פון צפת, ווייל ס'איז נישט מחזיק קיין בעלי עבירות. היינט איז דא א גרויסער הסתר פנים, זעט מען עס נישט, אבער על כל פנים, מען דארף זייער וואטשן אויף דעם. און נאכדעם דארף מען וויסן, מען פארט אהין, פארן בחורים, זיי רייבן זיך אויס. כ'האב געוואלט זאגן, ווען א מענטש וואוינט מיט א פרוי, קומט ארויס זרע, זאמען. די פרוי ווערט קיינמאל נישט מעוברת פון דעם גאנצן זאמען. ס'קומט ארויס אזוי ווי צוויי דריי טי ספונס און אפשר א טעיבל ספון צוויי, אלעס גייט צוריק ארויס אויף וועיסט. איין פישעלע פון דריי הונדערט מיליאן כאפט אן די פרוי'ס דם און פון דעם ווערט א בעיבי. יעצט איך וויל א בחור זאל פארשטיין, ווען דו רייבסט דיך אויס און דו פארלירסט דעם ספערם, דו ווייסט נישט וואס דו טוסט, דו האסט אויסגעווייפט גאנץ יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע, אמעריקע האט דריי הונדערט מיליאן מענטשן, האסטו גענומען על הארץ תשפכנו כמים, טרי הונדרעט מיליאן פיפל ווייל פון יעדן האט געקענט ווערן א קינד. ווען די גמרא זאגט ווען איינער איז מוציא זרע לבטלה איז ער א רוצח, דאס איז נישט קיין עקזעדזשערעישן, דאס איז פעקטס אוו לייף, און ממילא דארף מען וויסן שפיל דיך נישט ארום, שטעל דיר פאר ווען דיין טאטע זאל דיר געבן די כ'ווייס א בילדינג אין מאנהעטן, זאל דיר געבן כ'ווייס די עמפייער סטעיט בילדינג פאר א פרעזענט, ווי טענקפול וואלסטו געדארפט זיין פאר דיין טאטע? שטעל דיר פאר וואס דער אייבישטער געבט דיר, מענטש ווערט געבוירן, ער לעבט, נאכדעם גואינג דאון די היל און ער שטארבט, ער האט קיינמאל נישט קיין אנדענק, וועט ער בלייבן עלנד אליין, זאגט דער אייבישטער איך געב דיר א פרעזענט, איך געב דיר זאמען, זרע, אבער דער אייבישטער זאגט דאס איז די הארבסטע זאך, דאונט פלעי אראונד וויט איט, כאילו הורג את הנפש, זאלסטו וויסן אז ס'איז צרות. און וואטש וואו דו גייסט. יעצט ביי שמואל הנביא, דא עפעס א קוואל האבן זיי געטראפן דארט, האט מיר געזאגט א בחור, א צווייטער בחור האט אים גענומען דארט און געוואלט ווייזן א קוואל, און האט אים אריינגעשטופט אין די מחילה. די ארץ ישראל'דיגע כאפן די אמעריקאנער ווייל זיי קענען נישט נעמען א בחור פון זייער ישיבה, אז ס'וועט דאך ארויסקומען, סאו זוכן זיי אייביג. איינעם פון אויסלאנד. ער האט אבער איין זאך וואס דו כאפסט נישט, אז דו נעמסט אים מיט דיין קאר, האט ער דיין עיוויס מיט דיין הערץ רענטל. עני טיים ער וויל דיך סקרוען, קען ער דיך סקרוען. און דאס איז וואט יו שוד אלוועיס רימעמבער. דו ביסט דארט א גאסט, און די גאווערמענט וועט אים גלייבן מער ווי פאר דיר. און נאכדעם דארף מען גיין ווייטער. ס'איז דא איינער טעדגי, א ספרדישער פרענק, די וועלט זאגט, א פרענקין איז א מחיה, און א פרענק איז א חיה. דער טעדגי האט ארויסגעשלעפט עפעס א. ביי איינעם א גאלדבערגער א גרויסן עושר פון מאנרא א מקווה, האט ער דארט פינף גרויסע מקווה'ס, יעצט ער האט מיך נישט געפרעגט און ממילא האב איך אים נישט געזאגט, נאר נאכדעם וואס ס'איז געווען פערטיג האבן מיך מענטשן אפגעקאלט אז מ'האלט אין איין פלאגן די מחילה גרויסע מקווה'ס. קיצור, ס'קאסט דאך געלט אויכעט, האט מען עס צוגעשפארט נאר אויף פאר יומא דפגרא, אויף פאר ל"ג בעומר, און איך האב געזאגט דעמאלטס דעם גאלדבערגער, לערן דיך אויס איין זאך, אויב ס'שטייט אזוינפיל יאר מירון אן א מקווה דארף מען נישט קיין מקווה. ס'איז דא דארטן אסאך ספק ווייל צו ס'איז פשוט צו נישט איז דאך נישט וויכטיג, עניוועי אויף צו באדן זיך פאר א זכר איז עס גענוג גוט, האב איך אים מסביר געווען גייט זיין די גרעסטע הענגאוט און אין מירון וויל איך ענק מסביר זיין איז די גרעסטע דראג פושינג ביזנעס די ביגעסט דראג פושינג ביזנעס ס'איז דא די נ נ נחמן נחמן מאומן די חברה האבן דארט אריין געברענגט אזוינפיל דראגס אז ס'איז אפילו נישט דא דאס גלייכן קאלט מיך אפ איינער די וואך נחום, כ'האב אפגעקאלט אין מאנטריאל, דאס איז אמת וואס דו זאגסט, קענעביס דאס קען מען קריגן, און אין ארץ ישראל איז עס אויכעט צו באקריגן, אזוי ווי דו גייסט פארקויפט מען עס, סאו דראגס מיט א מקווה מיט זנות מיט א פופיק מיט אן ערווה דאס איז פערפעקט א שידוך פאר די סטרא אחרא, איז מורא'דיג. יעצט איז דא בחורים וואס זאגן זיי גייען פארן, פארטס נישט, טוטס נישט קיין טובות, זיצטס דא אינדערהיים, ווילסט דיך מקשר זיין מיט ר' שמעונ'ען, נעם ארויס א זוהר, ווען צדיקים. נישט געקענט אנקומען אויף מירון, האבן זיי אריין געלייגט א קוויטל אין זוהר, דאס איז דער רבי שמעון, דער רבי שמעון איז דער זוהר און דער זוהר איז דער רבי שמעון, ס'פארן אויף מירון. דאס איז אמאל געווען א גרויסע זכיה און היינט איז עס די גרעסטע אומגליק וואס איז דא. צוויי וואכן צוריק. ס'איז געפארן אין ארץ ישראל א ווען מיט גערע בחורים פון די גערע ישיבה אויף מירון. און דער דרייווער איז איינגעשלאפן און ער האט אפגעהארגעט זיך מיט נאך אפאר. יעצט אוודאי די דרכים זענען בחזקת סכנה, אבער דער עולם כאפט נישט וואס ווערט געטוהן דארטן אונטערן טיש, דער זנות וואס דארט גייט פאר. סאו טעדגי האט געבויעט א גרויסע מקווה, פינף גרויסע מקווה'ס, און מ'קען דארט טוהן כל דבר אסור, נישט דא דארט קיין פאליס, צו א גרויסער עולם, וועגן דעם פאר איך דאך נישט אויף מירון אויך נישט. איינע פון די טעמים פארוואס איך פאר נישט איז ווייל איך האב מורא. מען האט משה פרידמאן דעם טעראריסט אנגעמאקלט דארט, היינט דארף טרעפן זיך איין משוגענער און ער וועט מיך וועלן מאקלען, כ'האב געהאט אמאל צו טון, כ'פלעג באקומען שמירה פון די פאליס, איז למעשה ווען ס'איז געווען שבת האב איך געזאגט עטס טארטס נישט, טארטס נישט מחלל שבת זיין פאר מיר, אז אוועק געשיקט, האב מיך געפארקט אמאל, איך געדענק נאך אין כרמל אויפן בארג אין א האטעל, און ס'איז ביי מיר געווען זיכער קיינער ווייסט נישט ווער איך בין, פאר מנחה ערב שבת קומט צו איינער שלום עליכם ר' נחום, פרעג איך אים ווער ביסטו, זאגט ער איך בין א משגיח דא אין די. די האטעל. שטייסט וואס דא טוט זיך, קענסט דיך נישט באהאלטן. באט עניוועי, איז אמאל פלעג איך האבן אז די פאליס האט מיך געוואטשט, האבן זיי געזאגט לג בעומר קום נישט. פארוואס? מסביר געווען מילתא בטעמא. איינער דארף דיר כאפן און געבן א שטיין אין קאפ. ביז אונז קען מיר אדורך פארן מיט אלע סיירינס צום נענטסטן האספיטל וואס דאס איז אין צפת, עסטו אויסבלוטן. ס'איז א משוגעים הויז דארט. דערפאר גיי איך נישט. ס'איז א מקום פאר מיר איז עס א עקסטערע מקום סכנה. אפילו נוח האט ארויסגעשיקט שוין די פייגעלעך און ער האט געזאגט אז ס'איז שוין געווארן שטילער, ס'האט זיך שוין אפגעקילט די וואסער, ס'איז שוין ארויסגעגאנגען די וואסער פון די ערד, אבער מען קען נישט וויסן, ס'האט מען דאך צו טון מיט משוגעים, איז במילא דארף מען דאס אלעס נעמען אין קאנסידערעישאן, ס'איז אויך א פלאץ ווי מען קען זיך אין דיר נוקם זיין, און אין די זעלבע צייט. איז עס א מקום זנות, און נאכדעם איז עס א מקום ווי מען שטופט זיך. כ'האב שוין געזאגט, מ'האט געבעטן דעם סקווירער רבי'ן צו לאזן די בחורים פארן אויף מירון, מען האט אים מסביר געווען אז אינעווענדיג אין די מערה איז יום כיפור, און אינדרויסן פון די מערה איז שמחת תורה, האט דער סקווירער רבי פארבעסערט דאס, נישט דער אלטער סקווירער, דער יעצטיגער האט עס אביסל פארבעסערט, ער האט געזאגט, אין די מערה איז יום כיפור, און אין די הויזן איז שוין לאנג שמחת תורה, שטופט זיך, מען פושט זיך איינער אין צווייטן, עס קומען אזעלכע זיסע יונגע בחור'לעך.

עס איז יעדן טאג כמעט איז דא דארטן געוויסע אינצידענטס, עס איז נישט יעצט די צייט רבותי צו פארן אויף מירון, כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, דאס איז ריכטיג, אבער במקום סכנה אוודאי איז אביסל אנדערש, אה וועסטו זאגן אז ביי אונז איז אויך דא די אלע געשטעכעכצער מיט אלעם, עס איז געווען יעצט א קאר האט איבער געפארן קענעדע האט עס איבער געפארן מענטשן, מען האט געמיינט ס'איז נאר דא ווייניגער טויטע דערווייל איז דא אסאך מער ווי מען האט געמיינט. דו ביסט גערעכט, אלעס איז ריכטיג וואס דו זאגסט. מען האט געשטאכן אין מאנהעטן א בחור'ל, צוויי און דרייסיג יעריגע בחור'ל, א גוי האט אים געשטאכן, אן א פארוואס, מען דארף שוין נישט א טעם קיין פארוואס אויך נישט, מ'איז אויף צרות איבעראל, אבער אין ארץ ישראל איז אביסל מער די סכנה, דער עולם איז מער אנגערייצט, און אויב, איך זאג אייביג, מענטשן פרעגן מיך פארוואס פארסטו נישט אויף ארץ ישראל, איך פאר דאך קיינמאל נישט אויף ארץ ישראל. חוץ פאר א מצוה פאר איך נישט, אויסער איך האב געדארפט דאווענען ראש השנה יום כיפור סוכות איז עס אויכעט א מצוה, סתם אזוי ארץ ישראל? נאו וועי! סאו זאג איך אייביג שטייט פחדו בציון חטאים, א בעל עבירה האט מורא צו פארן אויף ציון, מען דארף זיין זייער ריין צו פארן אויף ציון, און ריין מיין איך נישט ציונות, איך מיין טאקע ווען מען זאגט מען זאל פארן לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה מקיים צו זיין מצוות התלויות בארץ און מצוות ישוב ארץ ישראל, דעמאלטס האט מען א שמירה עילאה. טאמער נישט, העי, א גרויסע פראבלעם. און נאכדעם די אוטובוסים, דו גייסט ארומפארן דארט מיט אוטובוסים, רחמנא לצלן, גייסט ארויף אויף עני באס אזוי געפושט אין די ראש האוערס עספעשעלי און ס'קומען דארט מיידלעך און זיי האבן אויך נעבעך נישט קיין ברירה ווייל מ'שטופט זיי אויכעט, ס'טוט זיך א געשטופעכטס א חאזערייקע, ממש אפילו איכא דרכא אחרינא, און כל שכן נאך ווען ס'איז דא וועגן וויאזוי מ'קען פארן, הייסט ער ממש א רשע, און איך זאג דעם עולם מ'זאל וואטשן וואס מ'טוט, דעטס אלל. יעצט ווער ס'פארט זאל פארן און מצליח זיין, זיך אויסבעטן אלעס גוטס, און ווער ס'זיצט דא, ער טוט מיינען אז ער איז יושב בהיכלו, דא איז דער ענין פון ויהי בנסוע און דער ענין פון ובני חיי, זאלסט דא זיך מדבק זיין צו ר' שמעון בן יוחאי, און פארטיג. יעצט דער סקווערע רבי האט געזען אז ס'האט געברענגט פאר יאר א גרויסן עולם הדלקה מאכט ער עס נאכאמאל, ער איז געווארן דזשעלעס אויף פאר יאר איי זיין טאטע האט עס נישט געמאכט, ער טוט נאר וואס דער טאטע האט געמאכט ווען ס'קומט אים אויס גוט צו זיין א דיקטעיטער און אומברענגען משפחות, אבער ווען ס'קומט צו ערנסטע זאכן טוט ער וואס ער וויל, אויב עס איז זיין פראפעגאנדע לאכט ער פונעם טאטן, עניוועי, זאלטס אלע פארן און פועל'ן אלעס גוט. גוטס. און היטשעס זאלט עטס נישט כאפן, ווייל אויסער דעם וואס דו קענסט כאפן איינעם וואס וועט דיך נאכדעם איינקלאגן אז דו האסט צוגעטאטשט, איז דארט דא נאך א פראבלעם אויך, קענסט כאפן אן אראבער און ער וועט דיך שטעכן אויך. וואטש וואט יו דו. פארטס אלע און פועל'טס אלעס גוט. זייטס געזונט. קודם כל האב איך געוואלט זאגן א גוטע בשורה, בשורה טובה תדשן עצם, מען דארף שוין גיין צום שיך סטאר ווייל די פיס זענען מיר ברייטער געווארן, בשורה טובה, איך קען שוין נישט אנטון די שיך. וואס איז די בשורה טובה? מען האט מיך געקאלט פון ארץ ישראל. אז ס'האט אזאלעכע רעגנס אראפגעגאסן אויף ארץ ישראל איז אנבעליוועבל, ס'איז ממש ווי א דרעין פייפ האט געפלאצט אויבן, ס'קומט אראפ וואסער די מקוה וואס מ'האט קיינמאל נישט געגלייבט אז ביז נעקסטן תשרי ביזן קומענדיגן יאר וועט זיין א מקוה, ס'איז פול געווארן, ווען איך בין אוועק האב איך ס'איבערגעלאזט צוגעשפארט מיט אלעם, כ'האב געגעבן די שליסל נאר פארן רב. איך האב געזאגט ער זאל קיינמאל נישט אריינגיין אליינס און ער זאל נישט האבן זאכן אין די טאש ווייל ס'קען אריינפאלן ס'וועט זיין פראבלעמען זיך אריינבייגן קוקן אין בור ס'וועט אריינפאלן. די איינציגע גרויסע פראבלעם איז געווען אז איך בין נישט דארט געווען, כ'האב איבערגעגעבן די שליסל פארן רב און די רב האט נישט געהאלטן אז ס'וועט רעגענען ביז נעקסטעס יאר האט ער עס איבערגעגעבן פארן מענטש וואס ער בויעט די מקווה כדי מ'זאל עס ווי מ'זאגט ענדיגן. ס'איז נאך נישט אינגאנצן גענדיגט, ס'נאך דא ארט סעמענט. יעצט האט זיך אנגעהויבן א גרויסע מחלוקת, אבער איך טענה אז איך גיב נישט קיין הכשר אזוי אויב איך בין נישט דארט געווען, און זיי זאגן אז זיי ברענגען מיר עדות, האב איך געזאגט קענסט ברענגען וועמען דו ווילסט, איך בין נישט דארט געווען, ס'איז טאמער שרייב איך אז ס'איז כשר, איך געב א הכשר דערויף, בין איך דער זעלבער פושע ווי די רבנים וואס זיי זיצן אין ניו יארק און זיי געבן א הכשר אויף זעקס בית השחיטות איבער די וועלט, עניוועי, ביי מיר וועלן זיי נישט פועל'ן, סא.

ס'איז דא א פראבלעם, ס'דא א שוחט וואס ער איז א גרוש, האב איך געזאגט קענסט אים האלטן אין ארץ ישראל, דא וויל איך אים נישט האלטן ווייל דא פאר צוואנציג דאלער אין די מידוועסט האסטו א שיקסע און זיי ווייסן זיך נישט צו וואטשן, דער זווילער רבי דער וואס איז אן איידעם ביי רבי משה ניישלאס, זווילער רבי האט א שווארצע בעיבי אין פענסלוועניע. סערטיפיקעט אוו ארידזשין, פענסילוועניע יו עס עי, און אזוי דא צענליגע, איך ווייס פון צענליגע, נאר ער איז א היימישער וואס יעדער קען אים, און מ'גלייבט נישט, אה זיי גייען נישט, אוי צו זיי גייען, עניוועי, סאו ברוך השם ס'איז דא א כשר'ע מיקס. נאך א זאך האב איך געוואלט זאגן, אז באבוב אין מאנסי האט גענדיגט א ריזיגן בילדינג, און זיי האבן איבעראל ארום און ארום, סביב, ארום און ארום און ארום און ארום, ארום און ארום, איז דא. גרויסע ווידיאוס און ס'איז דא א צעטל אין די בית המדרש אז ס'איז דא ווידיאוס און דאס מוז מען האבן פאר סעיפטי פון די קינדער און נאכדעם איז דא נאך א מוראדיגע זאך סאקמער קאקמער, חיים שיע ממזריקו זיי האבן ארומגעשיקט א צעטל אז די וואך איז געווען אן אסיפה מ'האט געבעטן אלע עלטערן זאלן קומען און זיי האבן ארויסגעשריבן וועגן וואס אז ס'איז דא מענטשן מנוולים וואס זיי לויפן נאך די קינדער און מ'דארף אנהייבן צו זיין אווער און דאס האב איך געוואלט כ'האב געוואלט יעדער זאל רעדן פון דעם, איך וויל דאך נישט זיין דער איינציגער חזן פון שטאט, אזוי זאגט נחום ראזנבערג א מניוול, אז יעדער וועט רעדן דערפון זענען מיר אלע מניוולים, פארשטייסט? ס'איז געווען א בתי זונות דא, כ'וויל נישט זאגן דעם נאמען, בקיצור האבן זיך געטראפן צוויי סאטמאר אינגעלייט, זאגט איינער פארן צווייטן וואס טוסטו דא? זאגט ער איך אוין די בילדינג, איך בין געקומען קאלעקטן די רענט, זאגט אים דער צווייטער איך אוין אויך דעם בילדינג, איך בין אויך געקומען קאלעקטן דעם רענט, נא טו מיר א טובה, לאמיר ביידע שווערן א שבועה, ס'איז אזוי אז דו וועסט נישט דערציילן אויף מיר און איך וועל נישט דערציילן אויף דיר, און אזוי האבן זיי געטון, אזוי גייט עס. סאו ברוך השם ס'איז געווארן א מורא'דיגע ברעיק טרו, מ'רעדט שוין פון דעם, די שאלה איז נאר ווילאנג ס'וועט נעמען אז איך זאל האבן א בית מדרש צו דאווענען, און טאמער כ'וועל נישט האבן באדערט מיך אויך נישט. ס'שטייט אז אז מ'רעדט נישט ביים דאווענען איז מסוגל צו פרנסה, לעצטנס מאך איך זייער פיינע דיעלס ברוך השם, יעצט ס'קען זיין ווייל איך רעד נישט ביים דאווענען, כ'האב נישט קיין שול וואו צו דאווענען קען איך נישט רעדן ביים דאווענען, אפשר איז דאס דער וועג. ווען איך בין געווען א יונגער בחור בין איך ארויסגעפארן אויף מאנסי, ווייל ר' סיני יוסל שטיינמעץ האט געוואלט אז איך זאל אריינקומען אויף מאנסי לערנען, איך האב נישט געוואלט אבער איך בין ארויסגעפארן, איך האב געזען ס'איז נישט פאר מיר, איז אויפן וועג האב האט ער מיר געזאגט אז ער האלט אז וועגן דעם זענען די מאדערענע אידן אזוי רייך ווייל זיי רעדן נישט ביים דאווענען, זאג איך אים זיי קומען דאך אינגאנצן נישט דאווענען, זאגט ער ס'איז בעסער נישט צו קומען ווי צו רעדן, איז ער אריין צו ר' מאטעל'ן האט עס אים פארציילט, און ר' מאטעל האט געזאגט ביסט גערעכט, ס'איז בעסער נישט צו קומען ווי צו רעדן ביים דאווענען, בעת מען דאווענט איז א חילול השם, א פנים איך האב נישט קיין שול ווער איך רייך, אפשר האט דאס דער אייבערשטער געוואלט. ער האט זיכער דאס געוואלט, אויב נישט וואלט דאס נישט געשען. אזוי זאגט מען אני מאמין באמונה שלימה אז א מענטש קען נישט לא להרע ולא להיטיב, אלעס איז דער אייבערשטער. עניוועי, ס'האבן זיך שוין צוגעכאפט נאך ישיבות, נאך תלמוד תורה'ס, נאך מיידל סקולס, ס'איז דא א גרויסע מאוומענט יעצט אין ארץ ישראל, און ברוך השם ס'גייט גוט. יעצט איז דא א מאוומענט אין ארץ ישראל אז מען לערנט אין אלע היימישע תלמוד תורה'ס, מ'האט אנגעהויבן צו לערנען ענגליש, האבן זיי אנגעהויבן א גאנצע מעשה, זיי האבן מיך אנגעקאלט, וויאזוי מעג מען לערנען ענגליש? ס'איז דא פון פריעריגן בית דין ירושלים טאר מען נישט לערנען ענגליש? קודם כל זארג דיך פאר בני ברק נישט פאר ירושלים, און צווייטענס ירושלים איז דארט וואס איז מוקף חומה אדער דארט ווי די רבנים זענען געווען רבנים, ר' יוסף חיים זאנענפעלד זצ"ל איז אויך נישט געווען קיין רב איבער גאנץ ירושלים, ס'איז געווען מער חילונים דארטן ווי פרומע. סא דער בעלזער רב האט שוין ממציא געווען דעם היתר אז מען מעג יא לערנען נאר נישט אין די געגנט ווי די עדה איז באלעבאס. יעצט איך האלט נאכנישט ביי דעם היתר, איך בין נאכנישט אזוי גרויס ווי דער בעלזער רב, אבער דאס קען איך ענק יא זאגן, ביסט אין בני ברק מעג מען לערנען, און מען האט אנגעהויבן צו לערנען, ס'איז דא פיקטשערס, ס'איז מורא'דיג שיין, יעצט איז דא אין אמעריקע אויך זייער אסאך תלמוד תורה'ס האבן אנגעהויבן צו לערנען סייענס מיט די קינדער, זיי האבן א גאנצע אויסשטעלונג, יעדער ווייזט ארויס זיינע קענטעניס און זיינע קוואליפ. פיקעישאנס, יא, מען האט אונז געפירט שולל, מען האט אונז געפירט שולל, קודם האט היטלער אונז געפירט שולל און געהארגעט אונזערע טאטעס און אונזערע זיידעס, און נאכדעם האבן די מלמדים אונז געפירט שולל און זיי האבן געהארגעט די קינדער. יעצט, א פרוי האט געגעבן פאר איר ברודער א קינד, און זי האט געוואלט אז ער זאל טראגן דאס קינד צו די גן, ווייל זי האט נישט געקענט אנקומען באצייטנס, און ער איז דאך א בן תורה, האט ער אריינגעלייגט דאס קינד אין די בעק סיעט, און האט עס דארט איבערגעלאזט, און ס'איז דערהארגעט געווארן, דערשטיקט געווארן, פארשטייסט? מאמעס טייערע, אז דו האסט א קינד, דאס איז די וויכטיגסטע פון דיין לעבן. געב עס נישט אוועק אפילו פאר דיין ברודער, ביקאויז פאר דיין ברודער איז עס שוין נאר א נעפיו. יעצט, כ'האב באקומען נעכטן א טעלעפאן קאל פון איינער וואס איז זייער נאנט מיט די פאליס, און מ'האט גערעדט וועגן מירון. פאראיאר איז געווען עפעס אריבער דרייסיג רעיפס, ס'איז געווען ווייל ס'איז ביינאכט, ס'איז אין א וואלד, גייסטו ארויס אויף א קליינעם כביש ביסטו אין א פארעם, און זיי גייען יעצט מאכן גרויסע תיקונים אז ס'זאל נישט צוקומען נאכאמאל צו אזא רעיפ. אזא מאסן רעיפ. יעצט איך וויל ענק זאגן, אונז האמער בקבלה אסאך זאכן, איינע פון די זאכן האמער בקבלה אז ווען זיי האבן געהאט דרײַסיק קעיסעס, מער ווי דרײַסיק, איז מסתם דא דרײַ הונדערט קעיסעס, אז נישט יעדער, ס'איז דא מיידלעך וואס שעמען זיך נעבעך, זיי גייען מיט די צובליטיגטע וועדזשיינע וואס מען האט ארויפגעריסן די בתולים און זיי באהאלטן זיך. נא נא נא נא נא, לערנטס אויס ענקערע קינדער, איף יו ווער עטעקט, סקריעם, האלער! און גיי שוין פאר העלפ. און לאז דיך אויסוואשן, גיי איינעמען געוויסע ענטעבייאטיקס אז די סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס זאלן נישט אריינגיין אין דעם. דאנט בי עפרעיד, איטס ען עקסידענט, איט העפענד, און דערס נאטינג יו קען דו אבאוט איט. האבן זיי געזאגט אז די פאליס מאכט יעצט גרויסע תיקונים, זיי האבן גענומען צוויי הונדערט פארשטעלטע בלשים, מענער מיט פרויען, און ווען מ'וועט זען איינער שטופט זיך, האהאהא, זיי גייען אים שטופן. האב איך געפרעגט איך מעג דאס זאגן? זאגן זיי אדרבה, אונז זוך מיר נישט צו כאפן מענטשן. זוך מיר ס'זאל זיין קלין, דעטס איט. איז ווען איך רעכן אויס פארוואס מען זאל נישט פארן אלץ אויף מירון, איך רעכן דאך אויס אלע מיינע טעמים פארוואס מען זאל נישט פארן אויף מירון, אויסרעכענענדיג אלע מיינע טעמים, בלייבט נאך איין זאך, זעהר א וויכטיגע זאך, און דאס דארפט עטס וויסן, נאך אלע מיינע טעמים איז נאך דא א וויכטיגע זאך וואס ס'בלייבט, ענד געס וואט דעט איז? אז ס'דא רעיפס, מען כאפט קינדער, יונגלעך און מיידלעך ביידע. און מען רעיפט זיי. ס'איז געווען דער פערלמוטער האט געוואוינט מיט אן אשת איש יארן צוריק. צוויי יאר צוריק און זי איז נתעבר געווארן בזנות און זי האט זיך געמוזט גט'ן פון איר מאן. אפילו אן די וואס זי איז נתעבר געווארן האט זי זיך אויך געמוזט גט'ן נאר די דאס אז זי האט נתעבר געווארן איז מען געוואויר געווארן אז זי האט געזינדיגט. און יעצט איז געקומען זיין א טאכטער קעגן אים אז ער האט מיט איר געוואוינט און ס'קומט נאך צוויי זין. ס'גוט ער דרייט זיך דא אבער ער איז אינדרויסן אויף בעיל. ער האט גרויסע צרות. דאס איז די גאנצע מירון. ווער האט גראד געהאלפן? מיט קינדער זרע של קיימא. יעצט כ'האב געוואלט סתם אזוי זאגן פאר די בני תורה א אינטערעסאנטן געדאנק. מ'זעהט ס'רעגנט. איך האב געזאגט אז ס'גייט רעגענען נאך פסח אויך. וועסט דאך פרעגן וויאזוי האסטו געוואוסט? ביסט דען א נביא אדער א בן נביא? האב איך זיי געזאגט אזוי. אין ענגלאנד איז דא, ס'געווען אלץ די לאנדאן פאג, ס'געווען פאר פאג, פארנעפלט, פארכמורעט. האט מען אנגעהויבן ארויפצושיסן באמבעס צו די קלאודס, און מ'האט זיי אויפגעפלאצט, און ס'האט אנגעהויבן צו רעגענען. איך האב נאך דן געווען פאר גדולי הדור מיט צוואנציג דרייסיג יאר צוריק, וואס איז דער דין צו מ'מעג דאס נוצן פאר מי גשמים, דאס איז א שאלה פון א שאלה פון הויה על ידי אדם מיט נאך זאכן, זאלסט וויסן ווען מ'שיסט באמבעס ווערט די גאנצע עטמאספעיר אנדערש, און ס'קען יעצט רעגענען, ווייל ס'שטעלט זיך אפ אזאלכע געוויסע לעיערס, און ס'לאזט נישט אז די קלאודס זאלן אוועקגיין. ס'האט זאכן וואס די סייענטיסטס צומח קענען מסתם זאגן אז ס'איז ריכטיג. איך בין נישט קיין סייענטיסט, איך. ס'איז נאר מיין אימעדזשינעישן. האב איך זיי געזאגט אז מ'האט געשאסן אזאלכע שווערע באמבעס, וועט איר זעהן ס'גייט זיין רעגן. ס'האט א רעזידזשועל עפעקט. אויף די גאנצע העמיספעיר. סאו יעצט דארף מען וויסן צי מ'מעג נוצן דעם רעגן. נאכדעם איז דא נאך א זאך, ס'האט אנגעהויבן צו קומען האגל. האגל האב איך ענק שוין געזאגט. איז דא אין שלחן ערוך. ווערט געברענגט פון רבי עקיבא אייגער. אז וויבאלד ס'האט קיינמאל נישט געהאט קיין שעת הכושר, דאס וואס ס'שטייט אז שלג וברד מיט די אלע זאכן מעג מען נוצן, ס'נאר ווען ס'אראפגעפאלן אלס רעגן, ס'פארפרוירן געווארן, טאמער איז אבער אראפגעפאלן לכתחילה און ס'איז געווען שלג ברד אדער אזוי ווייטער, קען מען עס נישט נוצן, ווייל מ'האט זיך קיינמאל נישט געקענט טובל'ען דערין, ס'האט קיינמאל נישט געהאט א שעת הכושר, איז ברוך השם, איך האב געזאגט דארטן ווי איך מאך ווי מ'האט אנגעפילט די מקוה, איך האב זיי אנגעזאגט זאלט וויסן, טאמער האגלט, קלאוז די פלאג, האבן זיי געזאגט אקעי, אבער דערווייל האגלט נישט דארט. האגל איז אין אן אנדער פלאץ. די מדינה איז זייער א גרויסע מדינה, ס'איז דא פלעצער וואו ס'רעגנט, אנדערע פלאץ ס'טרוקן, ס'איז דא פלעצער וואו ס'פאלט האגל, אנדערע פלאץ פאלט סתם וואסער, ממילא זענען זיי אלע געדעקט דארטן ברוך השם. איך האב אזא הנאה. יוי האב איך הנאה, כ'האב געמיינט כ'וועל מוזן ווארטן ביז תשרי און זיך דרייען דארט תשרי און חשוון. ווייל אזוי דריי איך דאך מיך אין צפת, כ'האב מיך נישט געוואלט דרייען אין ירושלים, אבער ברוך השם שוין אנגעפילט, איין מקווה זיכער זענען מיר שוין אנגעפילט. יעצט איז דא די שול ווי איך דאוון אין בית יעקב אוהב שלום, איז האבן זיי מיך געבעטן אז איך זאל בענטשן טל, געווענטליך גשם בענטש איך, זיי האבן געבעטן אז איך זאל בענטשן טל, האב איך זיי געזאגט ניין איך בענטש נישט טל, פרעגן זיי פארוואס, זאג איך לאמיך דיר עפעס זאגן, איך האף נאך אז ס'וועט רעגענען ווייל איך האב נאך מקווה'ס אנצופילן, האהאההה, זיי האבן נישט געגלייבט, זיי האבן געמיינט איך מאך ליצנות. אפילו א יחיד ששב מוחלין לכל העולם כולו, שטעל דיר פאר א יחיד דארף האבן וואסער, געבט דער אייבערשטער פאר די גאנצע וועלט, ס'איז געווען מיט א זיבן אכט יאר צוריק האט מען געבויעט א מקווה מהרש"ב אין בני ברק, רבי יעקב לאנדא, חבד שלאפט נישט אין קיין סוכה, ס'איז געווען סוכות, עס האט זיך אנגעהויבן צו רעגענען, ס'האט געגאסן. האט די גאנצער עולם געשמועסט כל העולם בצער וחנינא בני דארף האבן וואסער, רב לאנדא האט געדארפט וואסער, ער האט נישט געהאט קיין צער אז ס'רעגנט סוכות ווייל ער שלאפט דאך נישט אין די סוכה, האט ער זיך ענדזשויט, ס'האט זיך אנגעפילט זיין מקווה, און די גאנצע וועלט איז געווען אנגעווייטיגט. אזוי גייט עס, א מקווה פירט די וועלט, דורך די מקווה. זעהט מען התגלות אלוקות אין יעדע זאך, סאו מקווה איז מה מקווה מטהר את הטמאים אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, יעצט גייט זיין א גרויסע פראבלעם אין ארץ ישראל, ווייל אין אזא צייט ווי יעצט איז שוין די תבואה געצייטיגט געווארן כמעט אינגאנצן, און ס'רעגנט, סא ס'וועט נישט זיין קיין געהעריגע ווייץ, קיין ווייץ וואס איז נישט נאס געווארן, ס'וועט נישט זיין, מען לעבט אין אזאלעכע הויעכע צייטן נאנט צו משיח,

פלאץ איז פארטי פייוו מינוטס פון מאנהעטן, אבער דו כאפסט נישט, דער חסידישער אינגערמאן דארף נישט היינט מאנהעטן, די פרנסה איז היינט נישט ביי פאר אונז אין מאנהעטן, כמעט קיינער ארבעט נישט אין מאנהעטן, ס'איז דא איין בי ענד עיטש אפשר, אבער דאס איז, אויף דעם בויעט מען א שטעטל, און זיי גייען יעצט רעיזן די טעקסעס, ווייל זיי האבן שוין צוואנציג יאר נישט גערעיזט, ווארט שוין צו וואס דארט גייט זיין, ווייל זיי זאגן ס'איז דא היינט א טרעין וואס פארט דירעקט אויף מאנהעטן אין פערציג מינוט, איז דער גוי זוכט אויך דארט צו וואוינען. זייער פיין, אבער דאס איז נאך נישט אלעס. ניו דזשערסי איז זייער א שמיציג און א נידריג פלאץ, אפילו דארט ווי אידן וואוינען, ס'איז שמיציג, ס'איז נידריג. איז דארטן ווי אין ניו דזשערסי איז דא א פלאץ וואס יעצט מען האט געוואוט, ס'איז געווען א גאנצע וואוט דארטן, ס'איז לעבן ווי סאטמאר איז דארט מיט דעם נייעם שטעטל. און וואס האט מען דארטן געמאכט? מ'האט דארט געמאכט יעצט א וואוט אז עיבי בעיבי שטיין מעג גיין אין וועלכן טוילעט ס'וויל, אין א מענס צו אין א וואמענס. דעטס איט. סאו באלד וועט עס אריינקומען דארטן ווי דער היימישער עולם איז, וועט עס זיין אלל אווער די פלעיס. און וואס וועט עטס דעמאלטס טון? דער אמת איז, איך האלט אז עיבי בעיבי שטיין האט געטון א מורא'דיגע חכמה. יעצט כאפ איך ערשט וואס ער האט געטון. ער האלט נישט ביים אפשניידן דעם פיפיק. ער וויל בלייבן א יונגל מיט א מיידל. ער זאל קענען גיין אין א מיידלישן טוילעט און ער זאל קענען שטופן אין א מיידל, און אין א יונגלישן טוילעט ער זאל שטופן אין א יונגל, ווייל יעדעס יונגל וועט דאך וועלן קומען צו אים שטופן ווייל זיי מיינען דאך ער איז א מיידל, און וועגן דעם שטייט אין די תורה לא ילבש גבר שמלת אישה ווייל עס זאל נישט געשען קיין זנות, אזוי איז דער חינוך מסביר. סאו בקיצור, ס'איז שוין היינט געווארן א נייע זאך אין ניו דזשערסי, אין איינע פון די גרעסטע שטעט דארט, האבן זיי היינט געוואוט און ס'איז געבליבן אז עיבי בעיבי שטיין מעג גיין אין וועלכן טוילעט זיין הארץ באגערט, יעצט וועט עטס דארפן אנהייבן צו וואטשן ענקערע קינדער. נאכדעם איז דא נאך א זאך, דוב הייקינד גייט נישט לויפן מער, פארוואס? קען זיין ער האט פרעשור ווייל ער ווערט גע'גנב'עט און מ'האט די גאנצע מארלענד קאמישן צו צושטערט, און קען זיין ער איז שוין צו אלט. טאג. ער האט זיך גענומען ער וואלט אריינשטעלן זיין זון יוני, ס'איז אים נישט געלונגען. למעשה אבער ווען ס'איז געקומען דעמאלטס צו די פעדעפיליע דיעל האט ער אונז שטארק צוגעהאלפן כאטשיג ער האט עס נישט געוואלט איינזעצן די חברה ער האט געוואלט שפילן אויף צוויי עקן אבער ער האט צוזאמגערופן אלע צייטונגען מיט אלע טעלעוויזשענס און ער האט געמאכט א גוטן דזשאב פאר אונז און זעמיר צופרידן. הער אויס, בעסער פון דעם האבן מיר נישט געקענט פארלאנגן פון אים. און לאידך גיסא, אין בארא פארק האט אים יעדער ליב, איך בין געווען אין זיין אפיס שעות אריכות, יעדע אלטע פרוי זי קומט אריין מיט א קאן עדיסאן ביל א דעי ביל, ער האט יעדן געטרייט צו העלפן. סאו האב הנאה פון אים, גאנץ פיין. יעצט קען מען אים נאר ווינטשן א שיבה טובה, א גוטע עלטער. יעצט, איך ווייס נישט וועלכע זאך עטס ווילטס הערן קודם די גוטע נייעס אדער די נישט גוטע נייעס? איך בין נישט קלאר פונקטליך וואס עטס ווילטס הערן. די גוטע נייעס איז אז טראמפ איז פרעזידענט. די נישט גוטע נייעס איז ער איז א מולטי מיליאנער און ער גייט יעצט סיינען לעדזשיסלעישאן אז די אלע לאו אינקאם אפארטמענטס, למשל גאנץ וויליאמסבורג איבעראל, גייט מען העכערן מיט פופציג זעכציג פראצענט. די רענט. בעיסיקלי וואט דיס איז מעיד פאר איז אז מען זאל ארויסטרייבן אלע ארעמע לייט פון די פייוו באראס. איך געדענק אמאל ווען פון דא אויף קראונהייטס האט מען נישט געקענט דורכגיין מיט א מאשין גאן, א הויז האט מען אומזינסט, ס'איז געווען גאנץ פולטאן איז געווען צאמגעפאלן. גאווערמענט האט געבויט אביסל ביליגע דירות פאר שווארצע, געבויט דארט א האספיטל, ס'איז גארנישט געגאנגען. יעצט אז די יאפיס ווילן עס אויסקויפן זאגט די גאווערמענט העי לאמיך עס פארקויפן. לאמיך מאכן א פאר טאלער פון די טעקס פון אלעם. סאו, ס'זעהט זיך אויס אז עטס וועטס עניוועי מוזן אנקומען צו מיינע איידיעס. די איידיע איז, עטס זאלטס פארלאזן וויליאמסבורג, זאלטס פארלאזן די אלע גרויסע שטעט, כ'מיין די פייוו באראוס, און פארטס ענק וואוינען אוט אוו טאון. כ'האב ענק געזאגט, ס'האט מיך יעצט היינט היינט, היום יום רביעי האט מיך אויפגעקאלט איינער און געזאגט ער האט מיך געפאלגט, ער האט זיך אומגעקוקט, ער האט געטראפן אין קליוולענד א הויז פאר זעכציג אלפים, א שטיינערן הויז, מ'האט געדארפט אביסל אויפפיקסן, די קיטשען, אלעס א אידישע קיטשען, די גאווערמענט האט אים געגעבן פֿינף און צוואַנציק טויזנט דאלער, פינף יאר צו באצאלן, אינטערעסט פרי, FREE, ווייסט וואס הייסט צו באקומען פֿינף און צוואַנציק טויזנט דאלער אויף פינף יאר אן א אינטערעסט? שטעלטס ענק פאר, סאו דיס איז בעסיקלי וואטס העפענינג, און די ערליער יו גאנא דו איט, די ווייניגער פאר'חוב'עט וועטס זיין. ס'איז דא איינער וואס זיצט אויף א טשעט א גאנצן טאג, פרעג איך אים וויאזוי קענסטו דיר דאס ערלויבן, זאגט ער איך באצאל דען דרײַ טויזנט דאלער רענט א חודש, הע, כ'האב מיר געקויפט א הויז דא אין סקרענטאן, הע הע, מיך קאסט די גאנצע הויז בערך דרײַסיק, און איך זיץ ווי א קעניג, איך דארף גארנישט. עניוועי, רבותי נעמטס זיך אין די הענט. לאָזטס זלמן לײב מיט אַהרן, זאָלן דאָ רעגירן די גרױסע שטעט, װײַל זײ'לן נישט זײַן הונגעריק, זײ האָבן גענוג געלט, און אונדז האָבן מיר, איך מײן די עמך-מענטשן, צו זוכן װוּ צו װאױנען. זיך געשלאָגן דאָ מיט די פּאָרטאָריקעס, סאַוט פֿיר, סאַוט דרײַ, אַהער, אַהין, סאַוט פֿיר, האָב עס אין דר'ערד, קױף דיר אַ הױז, פאר מינימום, הייב אן א נארמאל לעבן, איך האב ענק שוין געזאגט, איך האב שוין אויפגעקאלט עטליכע מענטשן וואס האבן די קינדער דארטן אין קליוולענד זיי זאגן ס'איז א ברכה ווייל די גאווערמענט געבט גראד די וואוטשערס פארן לאקעל ענד יוזער און דאס האבן אונז ערלעדיגט, איך האב גע'מסר'ט, מסר'ן רופטס עס מסר'ן, שמסר'ן, באסר'ן, טעטי רופטס עס אזוי זיס, כ'האב געזאגט פאר די גאווערמענט, מ'האן געקומען די אונטערפיונערן און זיי האבן אויסשאקן דעם עולם און זיי האבן זיי נישט געגעבן אזוי ווי אין ברוקלין זיי האבן זיי נישט געגעבן די וואוטשערס וויפיל זיי ברויכן האבן און מען האט יעדן משוגע געמאכט און מען האט פון יעדן נעמען אין די זייט געלט איז דער א סיסטעם טו דיס דעט יו שוד סטאפ דיס זאגן זיי שאר אונז ס'איבערגעגעבן פאר לאקעל ענד יוזער. רבותי! פאררעכטס ענק ווי שנעלער וועט עס גרינגער זיין פאר ענק. האטס א פרייליכן און א ליכטיגן שבת.